א גוטן ערב שבת קודש פרשת נשא, עס איז אויך ערב שבועות, די אנדערע וואך געפאלט זיך שבועות, מיטוואך און דאנערשטאג, האב איך געוואלט אביסל רעדן, אין די ספירה טעג האט מען נישט געהאט גענוג צייט צו רעדן ווייל עס איז געווען פול מיט פעדעפיילס מיט חזירים, און מען האט געמוזט קאווערן די אלע זאכן, יעצט מען דארף אנהייבן צו רעדן קודם וואס מען לערנט זיך ארויס פון די ספירה וואס מען האט אפגעציילט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און נאכדעם דארף מען גיין רעדן וועגן הכנה צום שבועות, איז קודם וועט מען רעדן אביסל, אם ירצה השם איך האף אז נאך שבועות, יעדע וואך וועל איך אביסל רעדן וועגן דעם ענין פון תיקון המידות, וואס דאס איז געווען די גאנצע ספירת העומר, יסוד שבחסד, חסד שבגבורה, אלץ תיקון המידות, איך וועל עס מסביר זיין. אויף אונזער שפראך וואס דאס הייסט, ווייל אויף די הויעכע שפראך וואס דאס הייסט איז דאך ווען מען זאגט, און ווער ס'פארשטייט נישט האט דאך גארנישט אויפגעטון מיטן ציילן, ער האט אזויפיל אויפגעטון, ער האט געטון די מצוה, די מצוה דרבנן פון ציילן, אבער על כל פנים, ס'מוז צוברענגען אביסל צום נעשה אינעם נשמע אויך. יעצט, די גמרא איז אין מסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', זאגט די גמרא אזוי. ס'איז דא די משנה אין דף ס"א עמוד ב', ס'הייבט אן לא יבטל אדם מפריה ורביה, א מענטש זאל נישט מבטל זיין פון פריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים, נאר אז ער האט קינדער, בית שמאי אומרים וויפיל הייסט בנים, שני זכרים, און בית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה ברא אותם. יעצט, די גמרא זאגט דא אז בני בנים זענען אויך כבנים, מען קען דאס אויך צורעכענען. צו איינער האט נאר לאמיר זאגן טעכטער און ער האט אייניקלעך וואס זענען יונגלעך איז דאס אויך גוט, און די גמרא רעכנט דא ארום אלעס וויאזוי מען קען מצרף זיין מקיים זיין פריה ורביה. יעצט, די גמרא ברענגט דא א ברייתא אז טאמער איינער האט שוין מקיים געווען פריה ורביה דארף ער שוין גארנישט טון, ער דארף נישט זען ער זאל האבן נאך קינדער, פארוואס? ווייל אז ער האט שוין מקיים געווען האט ער שוין מקיים געווען, אזוי ברענגט די ברייתא.

היו לו בנים בילדותו אז ער האט געהאט קינדער ווען ער איז געווען יונג, יהיו לו בנים בזקנותו, שנאמר, ווייל ס'איז דא א פסוק אין קהלת קאפיטל י"א, שטייט דארטן בבוקר אינדערפרי זרע זרעך זאלסטו אנפלאנצן דיין זאמען, ולערב און ביינאכט אל תנח ידך זאלסטו נישט אפלאזן, ס'טייטש אזוי, ווען דו ביסט יונג דארפסטו דאך חתונה האבן זאלסטו האבן קינדער, און אויכעט ווייל דו דארפסט דאך האבן דאס אלעס וואס דער גוף פארלאנגט. יעצט ווען ס'קומט שוין לערב ביינאכט, דו ביסט שוין עלטער, איז אל תנח ידך זאלסטו דיך נישט אפלאזן, קומט אויס אז אפילו איינער האט שוין קינדער און מקיים געווען פריה ורביה, זאל ער אויכעט מקיים זיין ווייטער אלס'ן פסוק פון בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך. זאגט דאך די גמרא א מורא'דיגע ווארט כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, דו ווייסט נישט פון וועם דו וועסט האבן נחת, יכשר מיינט ווער ס'עט זיין ערליך, יכשר מיינט ווער ס'עט נאכדעם ממשיך זיין, נישט ארויסגיין אויף שלעכטע וועגן, דו ווייסט נישט, אמאל קען איינער האבן צען קינדער און ער קען האבן צוויי הונדערט אייניקלעך און איינער פארט אויפן ריכטיגן וועג, ביי די מלחמה יעצט ביי די צווייטע וועלט מלחמה ס'איז געווען משפחות, מיין שווער איז פון א משפחה וואס יעדער איז אומגעקומען, האט מיר אמאל געזאגט, ס'איז געווען איבער הונדערט פֿופֿציק קינדער מיט אייניקלעך, נישט געבליבן נאר איין מענטש אליינס מיין שווער, און פון אים האט זיך געצויגן ווייטער א קייט. שטעל דיר פאר ער איז געווען פון די יונגסטע קינדער, ווען ער וואלט נישט געהאט קיין קינדער אויף דער עלטער, וואלט געווען אויסגעמעקט די גאנצע משפחה, און אזוי איז דא טויזענטער משפחות. עניוועי. און ואם שניהם כאחד טובים. און אויב זענען ביידע גוט, סיי פון די קינדער וואס מ'האט געהאט אין די יונגע יארן און סיי פון די עלטערע יארן, איז דאך זיכער גוט. יעצט, רבי עקיבא זאגט דאס א גאנץ אן אנדערע דרשה. רבי עקיבא איז געווען א געליטענער ראש ישיבה וואס ער איז געגאנגען צו פֿיר און צוואַנציק טויזנט לוויות האט ער באגראבן זיינע תלמידים. רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט למד תורה בילדותו אז דו האסט געלערנט תורה ווען דו ביסט יונג ילמד תורה בזקנותו זאלסטו לערנען ווען דו ביסט אלט אויך. היו לו תלמידים בילדותו, א מענטש האט געהאט תלמידים ווען ער איז געווען יונג, יהיו לו תלמידים בזקנותו, זאל ער זען צו האבן תלמידים ווען ער איז עלטער, שנאמר, בבוקר זרע זרעך, ולערב אל תנח ידך. יעצט זאגט די גמרא, זעסט רבי עקיבא דרשנ'ט עס אויף תלמידים, הייבט אן די גמרא צו מסביר זיין א מורא'דיגע זאך, אמרו, די חזל האבן אונז געלערנט, שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא,

ווייל זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען איינער פארן צווייטן, דאס איז געווען אין די צייט פון פסח ביז שבועות. והיה העולם שמם און די וועלט איז געווען וויסט, עד שבא רבי עקיבא ביז ס'איז געקומען רבי עקיבא, און ער איז געגאנגען זוכן תלמידים מיט וועם צו לערנען, איז ער געקומען אצל רבותינו שבדרום, ער איז געפארן צו אונזערע רעבעס וואס האבן געוואוינט אין דרום, ושנאה להם און ער האט זיי געלערנט די תורה, ווייל פון די אנדערע תלמידים איז אים גארנישט געבליבן. יעצט, ווער זענען געווען די פינף תלמידים? איז געווען ר' מאיר, וואס איז ר' מאיר בעל הנס, דערמאנט אין די משנה, ר' יהודה, ר' יוסי, און ר' שמעון, דאס איז געווען ר' שמעון בן יוחאי, און ר' אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה, די צייט האבן זיי געווען די וואס אויף זיי איז געווען די תורה, זיי האבן. אהערגעשטעלט די תורה. יעצט תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא כולם מתו אלע זענען געשטארבן מפסח ועד עצרת פון פסח ביז שבועות יעצט זאגט די גמרא אמר רב חמא בר אבא ואיתימא רב חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה זענען געשטארבן א שלעכטע מיתה מאי וואס איז דאס א שלעכטע מיתה אמר רב נחמן אסכרה. די קראנקהייט אסכרה הייסט דיפטעריע. דאס איז די גמרא אין מסכת יבמות דף סמך בית עמוד בית. יעצט די שמחה פארוואס אונז פריי מיר זיך לג בעומר איז ווערט געברענגט אין פרי חדש אין סימן תצג. ווייל די פינף תלמידים וואס רבי עקיבא האט זיי סומך געווען, האט זיי מסמיך געווען, האט זיי געמאכט פאר רעבעס, זיי זענען שוין געקומען נאכדעם, און זיי זענען נאכדעם ווען יענע זענען אויסגעשטארבן, ווייל יענע זענען נאר געשטארבן ביז לג בעומר, און נאך לג בעומר זענען די נייע תלמידים שוין נישט געשטארבן, וועגן דעם פרייען מיר זיך אין לג בעומר. יעצט, מען דארף אנהייבן צו מאכן א חשבון הנפש, מען זיצט בחורים אין ישיבות און מען לערנט, מען דארף וויסן, ס'איז דא אסאך בוליס אין ישיבות, ס'איז דא קינדער וואס זיי ווערן געבוליט, זיי גייען אראפ פון זינען, זיי גייען אראפ פון אידישן וועג, מען דארף אנהייבן צו טראכטן וואס דארף מען אונז זיך אראפלערנען פון די פרשה פון די ספירה, יעצט מען דארף זיך אראפלערנען די גמרא זאגט ער זאלסט וויסן זענען געשטארבן מיט אסכרה. די קראנקהייט אסכרה הייסט דיפטעריע.

נישט אין הימל, איך קען נישט קיין חשבונות, אבער קען זיין ווייל זיי האבן באליידיגט איינער דעם אנדערן און מיט די וואוקעל קארדס רעדט מען ארויס און דאס קומט אויך ארויס פון מויל, דער אייבערשטער האט זיי געשטראפט צו ווייזן אז זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען איינער פארן אנדערן. איז למעשה, לכאורה, לאמיר אנהייבן צו צעלייגן די זאך, אפשר איז געווען די לופט נישט צו גוט און זיי האבן געכאפט אן אטאק, אפשר האבן זיי געטון אנדערע זאכן, זיי האבן געגעסן עסן וואס איז נישט געווען גוט, און זיי האבן געכאפט אן אטאק, ניין, זיי האבן געכאפט אן אסטמא אטאק און זענען געשטארבן, לערנט אונז די גמרא, ווייל שלא נהגו כבוד זה לזה. מען לערנט מען אונז פון די הייליגע חזל א מורא'דיגע זאך, ס'איז נישט דא אזא מין זאך אז מען זאל אריינלייגן יעדע זאך אין טבע, אמת עס גייט אלעס מיט טבע, אבער אונז דארף מען אייביג אנהייבן צו זען און מתבונן זיין פארוואס טוט אונז דער אייבערשטער אזוי, אפילו ווען ס'איז טבע, עספעשעלי אז ס'קומט אזא מין מגיפה, קען מען דאך נישט זאגן דאס איז טבע. לערנען אונז די חזל אז ס'איז געווען עטליכע זאכן, איינס איז שלא נשאו נשים, און איינס איז שלא נהגו כבוד זה לזה, און איינס איז אז זיי האבן נישט מקיים געווען כיבוד אב ואם. ס'איז דא אין דעם אסאך שיטות. יעצט, סאטמאר רבי זכר צדיק לברכה, אין איינע פון די תורות זאגט אז דאס איז אלעס די זעלבע. זאגט ער אזוי, שלא נשאו נשים, זיי האבן נישט חתונה געהאט, ממילא האבן זיי נישט געקענט פארשטיין וויאזוי מען דארף אפגעבן כבוד פאר אן אנדערן, פארוואס ווייל ווען א מענטש האט חתונה הייבט זיך אן א מעשה ביז די חתונה, ער קומט ווען ער וויל, ער גייט ווען ער וויל, ער דארף נישט זאגן קיינעם גארנישט, ער איז אן היז אוון, די מינוט וואס ס'הייבט זיך אן אז ער האט חתונה האט ער. נאך א שותף אין לעבן וואס ער מוז יעדע זאך מיט איר דורכשמועסן און ס'מוז זיין א דבר השוה לכל נפש. איז אז זיי האבן נישט חתונה געהאט האבן זיי נישט געכאפט אז מ'דארף אפגעבן כבוד איין בחור פארן צווייטן, ווייל אז קיינער האט נישט חתונה געהאט פון די ישיבה האט קיינער דאך נישט געוואוסט וויאזוי מ'דארף אפגעבן כבוד פאר א ווייב. און נאכדעם אז מ'האט נישט אפגעגעבן כבוד פאר כיבוד אב ואם זאגט די רבי דאס איז אויך די זעלבע. ווען הייבט באמת אן א מענטש צו פילן וואס זיינע עלטערן האבן מיט אים געטון? וויפיל גוטס און חסד זיי האבן געטון מיט אים די אלע יארן, ווען ער הייבט אן האבן צו האבן צו האבן קינדער פון זיינע אייגענע, הייבט ער אן צו זען, קוק, זעסט, איך שטיי אויף פארטאגס, איך קען נישט, איך מוז געבן א באטל פארן קינד, איך מוז פעמפערן דאס קינד, איך מוז לויפן זוכן פרנסה. דאס האט ער נישט געכאפט אז זיין טאטע האט דאס זעלבע געטון און זיין מאמע האט אויך דאס זעלבע געטון. אבער אזוי לאנג ס'איז אים געגאנגען גוט, ער האט נישט געהאט קיין דאגות, האט ער נישט געכאפט אז איינער האט אים אויך צוגעשטעלט, צו די מדריגה וואס ער איז דורך מסירת נפש און שלאפלאזע נעכט און אסאך געלט אויסגעגעבן. ווען האט ער עס אנגעהויבן צו כאפן? ער האט עס אנגעהויבן צו כאפן ווען ער האט אליינס חתונה געהאט און ער זעהט, דא דאס קינד וויינט, דא א באטל, דא מוז מען לויפן איבערנאכט צו א דאקטער, דא איז עפעס געשען, דאס קינד איז אראפגעפאלן, דאס קינד פילט זיך נישט גוט. איז במילא די דריי זענען געבינדן, נישט חתונה האבן, נישט אפגעבן כבוד איינער פארן צווייטן, א בחור פאר א צווייטן, און נישט אפגעבן כבוד כיבוד אב ואם, עס איז געבינדן איינס מיטן צווייטן. יעצט. איך גיי ענק מסביר זיין וויאזוי די הייליגע חז"ל האבן געקוקט יעדע זאך מיט א העכערן קוק. געפין מיר אין די גמרא אין מסכת ברכות דף ה עמוד ב' שטייט דארט אזוי, רב הונא נחמצו לו ארבע מאות חביות יין, ער האט געהאט פיר הונדערט פעסער וויין און אלע זענען ליידער זויער געווארן, עסיג קאסט דאך נישט אזוי טייער ווי וויין. האט ער געהאט א גרויסן פארלוסט, איז ער געקומען צו די חכמים און ער האט זיי געפרעגט, לעיין מר במיליה זאגט רש"י, מען זאל מפשפש זיין די מעשים, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער איז נישט נחשד ער זאל מאכן א דינא בלא דינא, ער וועט נישט מאכן א דין אן א דין. דארף מען מאכן א חשבון הנפש. בקיצור ברענגט דארט אין די גמרא אז רב הונא האט געמאכט א חשבון הנפש וואס ער האט געטון שלעכט און ער האט עס פארראכטן, איז געשען גאר א נס אויכעט. ס'איז געשען אזוי, קודם אז דער עסיק איז צוריק געווארן צו גוטן וויין, און אויך איז געשען אז די פרייז פאר עסיק איז אזוי ארויף אז ס'איז געווארן אזוי טייער ווי וויין. דאס איז וואס אונז דארף מיר זיך ארויסלערנען, קודם כל ווען ס'געשעט איינעם עפעס א צרה חלילה, הייב נישט אן פילאסאפייזן, דער דאקטאר האט געזאגט, דער האט געזאגט, יענער, מען דארף קוקן וואס דער אייבערשטער זאגט, דאס איז די וויכטיגסטע זאך, די זעלבע אויכעט די תלמידים פון רבי עקיבא און אונז וואס אונז לערן מיר וואסערע א דורכפאל זיי האבן געהאט נעבעך, דארף מען וויסן, מען האט עס נישט אומזינסט געשריבן, מען דארף זיך פון דעם עפעס ארויסלערנען, די ערשטע זאך דארף מען זיך ארויסלערנען אז דער אייבערשטער מאכט מיט איינעם עפעס שלעכטס דארף מען מתבונן זיין מפשפש במעשיו זיין, מען זיצט, א בחור זיצט אין א ישיבה פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, ווייל אפילו ווען ער גייט שלאפן גייט ער שלאפן אין א דאמעטארי מיט אנדערע בחורים, און ער דארף זיך אויסלערנען האו טו געט עלאנג מיט בחורים נישט נאר ביים לערנען נאר אויך ביים עסן און אויך ביים שלאפן, איך געדענק איך האב געלערנט אין די ישיבה אין ארץ ישראל, און פרייטאג נאכמיטאג האט מען זיך אביסל אראפגעלייגט שלאפן, איז געווען דער מענטש וואס ער איז געשלאפן אינעם זעלבן צימער פון מיר, איך האב געהאט צוגעמאכט די פענסטער ווייל ס'איז געווען אביסל קאלט, און ער האט עס געעפנט, בין איך געגאנגען, כ'האב נישט געזאגט גארנישט, ער האט זיך אראפגעלייגט ביי זיך שלאפן אביסל, האב איך עס נאכאמאל צוגעמאכט. איז ער געגאנגען האט מיר דערלאנגט א פראסק. עניוועי, איך האב גארנישט געענפערט, כ'האב עס געלאזט צוגעמאכט, ער האט עס שוין נישט געוואלט עפענען אויך נישט ווייל ער האט שוין דערלאנגט א בחור א פראסק. בערך א שעה שפעטער זעמיר אויפגעשטאנען און זעמיר געגאנגען צו קבלת שבת אין בית מדרש קומט ער צו און ער נעמט זיך ביטערליך וויינען ער זאגט אז איך האב דיר געקענט געבן א פראסק בין איך געווען מסתמא אינגאנצן פארלוירן ווייל אזא זאך געשעהט נישט צו מיר. איז וויל איך דיך בעטן א טובה, זיי מיר מוחל. יאך האב דיר געגעבן א פראסק אבער כ'האב עס נישט געטארט טון, כ'האב מיך נישט געטארט אזוי שטארק פארלירן צו געבן יענעם א פראסק, דאס איז געווען אמאל א בחור אין א ישיבה, מ'האט געוויסט יו העוו טו געט אלאנג וויט עווריבאדי, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, אפילו ווען א מענטש פאלט, ווי נידריג ער פאלט, וויפיל כשלונות ער האט, זאל ער ווייטער טון תורה און מצוות און ער זאל לערנען און דאווענען, ווייל ער דארף גלייבן אז נאך די גרעסטע נפילה וואס ער האט, העט ער נאך אויפשטיין און ער העט נאך מצליח זיין און ער העט נאך שטייגן. פון וואו זעהן מיר דאס? רבי עקיבא האט געהאט דעם גרעסטן דורכפאל וואס איז נאך געווען, שטעל דיר פאר א ישיבה, ער האט פארלוירן אלע פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים, ער האט זיך נישט פארלוירן, ער האט אליין געלאפן זוכן נאך אפאר תלמידי חכמים פאר וועם ער זאל קענען איבערגעבן די הייליגע תורה. יעצט, מען דארף זייער שטארק געווארענט זיין אז מען לערנט אין א ישיבה, נישט צו באליידיגן א בחור, מען זאל חלילה נישט ברענגען א בחור פון די כלים, און דאס איז די וויכטיגסטע זאך וואס זאל מען זיך אפלערנען פון די ספירה. יעצט, נישט נאר דער בחור דארף זיין געווארענט ער זאל נישט זיין אן עזות פנים פאר א צווייטן, און מכל שכן נאך ער טאר נישט זיין אן עזות פנים פארן ראש ישיבה און פארן משגיח און פאר די איינגעשטעלטע און אפילו פארן קעכער אויך נישט. נישט נאר דאס דארף ער זען און וואטשן. ער דארף אז די רבנים און די תלמידי חכמים און די מגידי שיעורים מיט די הנהלה צווישן זיך דארפן אויכעט זייער שטארק וואטשן אז איינער זאל חלילה נישט פוגע זיין בכבוד פונעם צווייטן. רבותי איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס ווען נישט די גמרא ברענגט עס און רשי זאגט דעם טייטש וואלט איך עס אין לעבן נישט געטרויט זיך צו דערציילן. נאר אז ס'איז א גמרא איז עס געדרוקט. און וואס רש"י זאגט א טייטש ווארט איז ממש ס'כאפט א ציטער, דאס וויל איך איר זאלט אויסהערן. די גמרא ברענגט אין מסכת בבא מציעא דף פ"ד עמוד א' ברענגט די גמרא אזוי, אונז ווייסט מען ס'איז געווען ר' יוחנן מיט ריש לקיש, יעצט ברענגט די גמרא דא אזא מעשה, יומא חד איין טאג, קא סחי רבי יוחנן בירדנא, איז רבי יוחנן געשווימען אין ירדן, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, האט ריש לקיש געזעהן אז רבי יוחנן שווימט אין ירדן, איז ער אויך אריין געשפרינגען אין ירדן צו שווימען, יעצט רש"י זאגט אונז צו ריש לקיש ליסטים היה, ער איז געווען א גענגסטער א גנב, אמר ליה האט זיך אנגערופן רבי יוחנן צו ריש לקיש'ן, חילך לאורייתא, דו האסט אזא כח, דו ביסט אזוי אריינגעשפרינגען, דו וואלסט געווען זייער גוט צו נעמען אויף דיר דעם עול תורה. אמר ליה, האט ריש לקיש צוריק געענטפערט פאר רבי יוחנן, שופרך, דיין שיינקייט לנשי איז זייער גוט פאר פרויען, ביסט אזא שיינער מענטש אז אלע פרויען קוקן אויף דיר. כידוע רבי יוחנן איז געווען זייער א שיינער מענטש, ער האט געזעסן ביי די מקווה ווי פרויען האבן זיך געטובל'ט, און ווען זיי זענען ארויסגעקומען האבן זיי געקוקט אויף אים, און ווען זיי זענען אהיימגעגאנגען וואוינען מיט זייערע מענער האבן זיי געהאט שיינע קינדער אזוי ווי רבי יוחנן. יעצט וויאזוי מען מעג קוקן און טראכטן פון אן אנדערן מאן, אויף דעם איז שוין דא הונדערטער תירוצים, דער תירוץ איז זיי האבן נישט געטראכט ווי זיי וואוינען מיט רבי יוחנן, ווי זיי האבן תשמיש מיט רבי יוחנן, זיי האבן נאר געטראכט פון זיין שיינע צורה. ס'איז דא נאך אסאך אנדערע תירוצים אויך. על כל פנים, לאמיר גיין יעצט ווייטער. אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט פאר ריש לקיש'ן, אי הדרת בך, אויב דו טוסט תשובה, און דו ווערסט אויס רויבער, יהיבנא לך אחותי, וועל איך דיר געבן מיין שוועסטער, דשפירא מינאי זי איז נאך שענער פון מיר. בקיצור, ער האט אים געוואלט צוציען צו תורה, באלד וועל איך רעדן, ער האט אים געזאגט אויב דו טוסט תשובה אי הדרת בך, וועל איך רעדן דא צו ער איז געווען אמאל א ישיבה בחור און נאכדעם איז ער געווארן א ליסטים, און נאכדעם איז ער צוריק געקומען צו תשובה און צו ווערן ווייטער א גרויסער אמורא ווי ריש לקיש, אדער אט ביז יעצט האט ער נאך נישט, איז ער נאך בכלל נישט געווען א ישיבה בחור נאר האט יעצט אנגעהויבן, אבער לאמיר רעדן באלד פון דעם. אבער עס איז אויך נישט די מכוון וואס איך וויל ארויסברענגען. בקיצור, קיבל מיני' האט ער זיך מקבל געווען אויף זיך דעם עול תורה. ער האט געזאגט, יא, איך גיי צוריק ווערן א ישיבה בחור. יעצט, בעי למיהדר לאתויי מאניה ער האט געוואלט צוריק גיין ברענגען זיינע קליידער ולא מצי, און ער האט נישט געקענט. פארוואס האט ער נישט געקענט? נישט געקענט אזא שפרינג טון ווי ער האט ביז יעצט געטון, ווייל וויבאלד ער האט אויף זיך מקבל געווען דעם עול תורה איז ער שוואך געווארן. עטס זעטס דא ליגט קודם כל א באהאלטענע זאך אין די גמרא, ער האט אים געזאגט ער זאל מקבל זיין דעם עול תורה, רש י זאגט חילך לאורייתא כמה כחך יפה לסבול עול תורה, און אויך יעצט זאגט רש י ולא מצי לקפוץ כבראשונה דמשקיבל עליו עול תורה תשש כחו, דאס איז דער עול תורה, איך וועל אייך באלד אביסל אריינגיין וואס דאס איז דער עול תורה, עניוועי. זאגט די גמרא הדר אקרייה האט זיך גענומען לערנען ואתנייה, ער האט געדאווענט און האט געלערנט, ושוייה גברא רבא און ער איז געווארן א גרויסער מענטש, ער איז געווארן א גרויסער מענטש ריש לקיש, דער ירושלמי ברענגט אז ער האט געפאסט דרײַ הונדערט תעניתים, ער האט אויף זיך מקבל געווען אזעלכע עינויים קשים פאר די אלע יארן וואס ער איז געווען א. א גנב א גזלן, ער האט אפגעשטעלט אין די וועלדער מענטשן, מען האט זיי באגנבעט און בארויבט, שוין. זאגט די גמרא ווייטער, יומא חד איין טאג הוו מפלגי בי מדרשא, ס'איז געווען א מחלוקת אין בית מדרש, וואס איז געווען די מחלוקת, ס'איז דא א משנה וואס די משנה ברענגט אין מסכת כלים, הסייף, א שווערד, והסכין און א מעסער. והפגיון און אזא שפיז. עס איז אלץ אין מסכת כלים פרק י ד משנה ה. והרומח און א שווערד, דאס איז אזא געבויגענע שווערד, ומגל יד ומגל קציר, דאס מיינט מען ווען מען גייט שניידן די תבואה איז דא אזא לאנגע אייזן זייער שארף אבער עס איז איינגעבויגן אזוי ווי א יו. און מען קען דערמיט שניידן די תבואה. יעצט האט זיך געטון א מחלוקת אין שול מאימתי מקבלים טומאה פון ווען. יעצט דאס איז קלאר אז ס'איז מקבל טומאה משעת גמר מלאכתן, אזוי זאגט די גמרא, דאס ווייסט מען פאר א כלל, ווען ס'איז פערטיג א כלי פון די גמר מלאכה קען עס מקבל זיין טומאה. יעצט האט זיך אנגעהויבן א מחלוקת אין שול ומאימתי גמר מלאכתן, פון ווען הייסט עס גמר מלאכה? איז רבי יוחנן אמר איז רבי יוחנן זאגט משיצטרפן בכבשן יעדע זאך די אייזענעס אין דער אלטער היים פלעגט מען אריין לייגן אין אזא אויוון און ס'האט געברענט זייער הייס און דאס האט עס געמאכט ס'זאל ווערן שטארק, און דעמאלטס הייסט עס די גמר מלאכה. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט ניין, נאכדעם וואס מען לייגט עס אין א הייסן אויוון טוט מען עס אריינלייגן נאכדעם אין קאלט וואסער ס'זאל זיך אפקילן, און די קאלט וואסער גיבט דאס א צי צאם צוריק די אייזן אז ס'ווערט מורא'דיג שטארק, איז ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט משיצחצחן במים פון ווען מען וואשט עס אפ מיט וואסער נישט פון ווען מען האט עס שטארק געמאכט מיט די היץ פונעם אויווען נאר פון ווען מען האט עס קאלט געמאכט אמר ליה האט זיך אנגערופן רבי יוחנן צו ריש לקיש'ן לסטאה בליסטיותיה ידע, א גענגסטער וואס האט צו טון געהאט מיט די אלע שווערדן און מיט די אלע פיילן און מיט די אלע אייזענעס מיט די פגיון מיט דעם רומח, אזא גענגסטער פארשטייט גוט צו זיין גענגסטעריי. איז רש"י מסביר לפי שהיית ליסטים, דו ביסט דאך געווען א ליסטים, אתה בקי באותן כלי אומנות ליסטיות, ביסטו גוט באקאנט אין דעם. עץ הערטס א גמרא. מען דארף שוין נישט ווייטער גיין ס'רעדט שוין פון זיך אליינס. אמר ליה רופט זיך אן ריש לקיש ומאי אהנת לי, וואס האב איך דעמאלטס געדארפט ווערן אן ערליכער איד וואס כ'האב נישט געקענט זיצן דארט מיט די גענגסטער קלאב התם רבי קרו לי, דארט האט מען מיך גערופן רבי, איך בין געווען דער הויפט פון אלע גענגסטערס, און הכא רבי קרו לי, דא האט מען מיך אויך גערופן רבי, נו וואס האב איך געדארפט טשענדזשען דארטן פון דא? איז דער מהרש"א מסביר. אז פון דעם זעהט מען אז ער איז שוין געווען א ישיבה בחור אמאל, און תוס' זאגט עס אויכעט באריכות אין דיבור המתחיל אי הדרת בך, זאגט תוס' מכאן אומר רבינו תם דריש לקיש מתחילה ידע הרבה אלא שפרק עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בליסטיות, בקיצור תוס' ברענגט נאך א ראיה ווייל ס'שטייט אין כל כתבי אמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה כך מקובלני מאבותי אזוי האב איך מקובל פון מיינע עלטערן ואמרי לה מאבותיך ער האט אים געזאגט כ'האב פון רבי יהודה נשיא'ס עלטערן מקובל כל עיר שאין בו תינוקות של בית רבן און א שטאט איז נישט דא תינוקות של בית רבן אינה עיר ווייזט אויס אז ער האט אויכעט געמוזט לערנען אלס יונגל אין חדר בקיצור ער האט געכאפט אזא זעץ פון דעם אין רבי יוחנן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן בקיצור פריער האב איך אים געזאגט אז רבי יוחנן האט געזאגט ריש לקיש'ן אז דו'סט תשובה טוהן 'סט מקבל זיין דעם עול תורה געב איך דיר מיין שוועסטער סאו בעסיקלי איז ער געווען א שוואגער מיט אים. חלש ריש לקיש, איז ריש לקיש געווארן שוואך פון דעם, ער האט נישט געקענט צו זיך קומען, ער איז קראנק געווארן, אתאי אחתיה איז געקומען זיין שוועסטער קא בכיא, זי האט אנגעהויבן צו וויינען צו אים, אמרה ליה האט אים געזאגט, וואס האסטו געטון, עשה בשביל בני, טו פאר מיינע קינדער, מיין מאן וועט שטארבן, ריש לקיש וועט שטארבן, וועל איך נישט האבן ווער ס'זאל אויפהאדעווען די קינדער, אמר לה האט ער איר געזאגט, ס'דא א פסוק אין ירמיה מ"ט וואס גייט אזוי, עזבה יתומיך אני אחיה, ואלמנותיך עלי תבטחו, אזוי שטייט אין פסוק, דאס טייטש אזוי, אפילו ס'וועט זיין יתומים, איך וועל בלייבן לעבן, איך וועל נעמען קער פון זיי, און ווען די אלמנה זאל זיך פארלאזן אויף מיר, איך וועל אויכעט נעמען קער פון איר. דאס מיינט עזבה יתומיך אני אחיה ואלמנותיך עלי תבטחו. בקיצור, זאגט די גמרא. נח נפשיה דרבי שמעון בן לקיש איז אזוי קראנק געווארן פון דעם שטעך ווארט וואס רבי יוחנן זיין שוואגער האט אים געגעבן אז ער איז קראנק געווארן און ער איז געשטארבן והוה קא מצטער רבי יוחנן בתריה טובא און רבי יוחנן ס'האט אים רש"י זאגט האט זיך זייער מצער געווען מתחרט ס'האט אים לייד געטון על שהמיתו ווייל דורך אים איז ער געשטארבן, ער האט אים געהארגעט, רבי יוחנן האט געהארגעט ריש לקיש'ן. יעצט אויכעט זאגט רש"י שלא היה מוצא תלמיד ותיק כמותו, ער האט נישט געהאט נאך אזא מין גוטן תלמיד ווי ער. עניוועי, זאגט די גמרא ווייטער, אמרו רבנן, האבן די רבנים געזאגט, מאן ליזיל ליתביה לדעתיה, וועמען מיר נעמען ער זאל בארואיגן דעם רבי יוחנן, ער איז דאך אינגאנצן. צעבראכן און צעהארגעט. זאגט די גמרא ניזיל, מ'עט ברענגען די רב לאזער בן פדת. רב לאזער בן פדת. געווען אן אמורא האב איך שוין פארציילט אמאל זיין קו איז ארויסגעגאנגען אום שבת. פרעגט די גמרא ווי האט רב פדת געהאט א קו זאגט די גמרא ס'איז אינגאנצן נישט זיין געווען ער איז געווען אן ארעמאן ער האט נאר נישט מוחה געווען עניוועי רב לאזער בן פדת דמחדדין שמעתתיה ער איז געווען א מוראדיגער חרף אזל איז ער געגאנגען יתיב קמיה איז ער געזעסן פאר רבי יוחנן, און ער האט אים געוואלט בארואיגן, זאגט ער, הער אויס, כל מילתא דהוה אמר רבי יוחנן, די זאך וואס רבי יוחנן האט אונז געלערנט, אמר ליה תנא דמסייע לך, וועל איך דיר ברענגען א תנא וואס ער וועט זיין מסייע צו דיר אז ס'איז אמת וואס דו האסט געלערנט, מיט אנדערע ווערטער, ער גייט יעצט זאגן פאר רבי יוחנן אז אלעס וואס דו האסט מיט אונז געלערנט, וועל איך דיר צוברענגען מיט מיין חריפות א תנא וואס דער תנא, עט אויכט האבן געהאט געזאגט אזוי. אמר, האט זיך אנגערופן רבי יוחנן, את כבר לקישא, בר לקישא? דו גלייכסט דיך צו צו ריש לקיש'ן? מיט דיין גאנצן חריפות גלייכסטו דיך צו צו ריש לקיש'ן, דו קומסט דאך נישט צו צו אים. הער א מעשה, כי הוה אמינא מילתא, ווען איך האב געזאגט א זאך, הוה מקשי לי עשרין. וארבע קושייתא. ווען איך האב געזאגט א זאך האט ריש לקיש מיך געפרעגט פֿיר און צוואַנציק קשיות. ומפריקנא ליה איך האב עהם געענפערט עשרין וארבע פירוקי, פֿיר און צוואַנציק תירוצים. יעצט אין דעם איז אויך דא. ס'דא וואס האלטן ער האט עהם געענפערט אויף יעדע זאך פֿיר און צוואַנציק תירוצים, ס'דא וואס זיי זאגן ער האט עהם געפרעגט. פֿיר און צוואַנציק קשיות האט אים גענפערט נאר פֿיר און צוואַנציק תירוצים, ס'איז דאך נישט קיין חילוק, אבער אפילו ווען ער האט אים נאר ווען גענפערט אויף יעדע איינע קשיא א תירוץ, איז דאך עס א מורא'דיגע זאך, און ממילא רווחא שמעתא, וואס איז געשען? אין בית מדרש איז געגאנגען א רויעך ס'האט געפלאקערט, ר' יוחנן האט געזאגט א סטעיטמענט, קומט ריש לקיש און ער פרעגט א קשיא אויף דעם. זאגט רבי יוחנן א תירוץ אויף דעם, און די בית מדרש פארשטייט די סברה און מען האלט מיט ס'טוט זיך א גאנצע זאך פלפול און די גאנצע שול לעבט אויף, סאו גייסטו מיר זאגן אז ואת אמרת איך איך האב מיט אים געהאט יעדעס מאל פֿיר און צוואַנציק קשיות און פֿיר און צוואַנציק תירוצים און די שול איז געפארן אויף רעדער ואת אמרת און דו גייסט מיר זאגן אז תנא דמסייע לך איך גיי דיר ברענגען א ראיה אויף אלעם וואס דו האסט געזאגט. וואס איך האב געזאגט איז אמת אזוי האט. פאר רבי יוחנן און געזאגט פאר רבי אלעזר בן פדת. יוחנן לאכט פון דעם, דאס איז נישט וואס איך דארף, זאגט ער אזוי, אטו לא ידענא דשפיר קא אמינא, איך ווייס דען נישט אז איך זאג גוט, דו דארפסט מיר ברענגען א תנא דמסייע? עניוועי ער האט זיך נישט געקענט בארואיגן, הוה קא אזיל איז ער געגאנגען.

עד דשף דעתיה מיניה. כ'גיי ענק זאגן וואס רש"י זאגט, איך וואלט עס נישט געזאגט, מ'טאר עס נישט זאגן, מ'טאר עס נישט טראכטן, רבי יוחנן וואס אונז לערן מיר זיין תורה, דער פון די גדולי אמוראים, זאגט רש"י דשף דעתיה נעקרה ממנו דעתו, ס'איז אים נעבעך אויסגעריסן געווארן דער שכל, ונשתטה, איך וויל נישט זאגן וואס דאס איז טייטש ונשתטה, עטס פרעגן דעם רעבן אין חדר וואס טייטש ונשתטה, הערט וויאזוי ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט רבי יוחנן, דער חכמים האבן דאס געזען. אז ער איז נעבעך געווארן נעבעך נשתטה, בעו רח רבנן רחמי עליה, האבן די חכמים געבעטן ביים אייבערשטן רחמנות, האבן מתפלל געווען אויף אים ונח נפשיה און ער איז געשטארבן ווען ער איז געווען נשתטה. רבותי איך דארף נישט ווייטער גיין, איך דארף שוין נישט ווייטער גיין, מען רעדט נישט ווי א בחור איז נישט נוהג כבוד פארן צווייטן, איין מגיד שיעור פארן צווייטן. ווייל רבי יוחנן ריש לקיש זענען געווען אין די זעלבע געגנווארט זענען געווען גרויסע בעלי פלפולים זענען געווען אמוראים און זיי האבן זיך נישט אפגעגעבן כבוד איינער פארן צווייטן אלעס וואס ער האט אים געזאגט איז איין ווארט מען רעדט דא פון אזאלכע טולס הסייף והסכין און דו ליסטאה ביסט געווען א גענגסטער א גנב א רויבער איז במילא בליסטיותיה ידע דו קענסט זייער גוט די זאכן. רבותי סאיז דורך געגאנגען די צייט וואס מהאט געציילט ספירה, די גאנצע ספירה טרויעריגע טעג, ווייל סאיז געשטארבן די תלמידים פון רבי עקיבא ווייל זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען איינער פארן צווייטן, די גמרא ברענגט א מעשה דא פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש, כאטשיג רבי יוחנן האט דאך מקרב געווען ריש לקיש צו תורה האט אים געגעבן זיין שוועסטער, און ער האט אזא הנאה געהאט פון זיין פלפול וויאזוי ער איז געזעסן אין בית מדרש, ער האט אים געזאגט איין ווארט, ער האט דאך אים געגעבן קרעדיט, אין אמת האט ער אים געזאגט א גוט ווארט, אזוי ווי דו ביסט אמאל געווען א גזלן, איז במילא פארשטייסטו גוט צו די אלע כלים פון הסייף פון די זאכן. א קליין ווארט וואס האט אים אוועקגענומען, ער איז געשטארבן ריש לקיש. און רבי יוחנן האט זיך נישט געקענט מוחל זיין און ער איז אויך געשטארבן. יעצט איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא א גמרא אין מסכת ברכות, די גמרא אין מסכת ברכות לערנט אונז א מורא'דיגע זאך, די גמרא זאגט אז רבי יוחנן האט געהאט צען קינדער, און זענען אלע געשטארבן ביי זיין לעבן, ברענגט די גמרא פונעם לעצטן קינד האט ער אראפגענומען א ביין, האט איבערגעלאזט א ביין, א פינגערל, א ביין. און ער האט אריינגעלייגט אין אזא טיכל, און ווען ס'איז נעבעך איינעם געשטארבן א קינד, און דאס נאך א מורא'דיגער צער וואס מ'קען דאס נישט אויסהאלטן, איז דער רבי יוחנן געגאנגען מנחם אבל זיין, און ער האט געזאגט דין בירא דביר, דאס איז דער ביין פון מיין צענטן און פון מיין יונגסטן קינד וואס כ'האב אים באגראבן נעבעך, אזוי האט דער רבי יוחנן געזאגט. דער רבי יוחנן איז געווען דער מענטש וואס ער האט געקענט נעמען דעם גאנצן ווייטאג, פון פארלירן קינדער, נישט איינס נאר נ גאנצע צען קינדער, און ער האט געקענט נאך ארום גיין אין די גאנצע שטאט מחזק זיין יעדן מענטש וואס האט פארלוירן א קינד. דא ווען ס'איז געווען די פרשה מיט ריש לקיש, ער האט געזאגט איין שלעכט ווארט איז ריש לקיש געשטארבן, און נאכדעם איז ער אליינס געווארן נשתטה. ס'איז ממש ס'איז הארץ רייסעניש וואס דא גייט פאר. ס'איז דא ראש ישיבות וואס זיי עפענען ישיבות, דער בחור איז ביי זיי ווי א שמאטע, דער בחור איז ביי זיי גארנישט, זיי פליקן אריין דעם בחור, זיי דיגרעידן דעם בחור, זיי מאכן אים ביליג, זיי מאכן אים אש און פארעך, קודם ביז זיי נעמען אים אריין, און יעדן זמן נאכאמאל ווען מ'דארף נאכאמאל מאכן די ריסערטיפיקעישן ווי מ'רופט עס. אזוי ווי מעדיקעיד און פוד סטעמפס מאכט צרות פאר יעדן מענטש וואס ער האט עס, אזוי מ ווען מען דארף ריסערטיפייען אזוי מאכן די ראשי ישיבות אויך צרות, זיי טוען עס ריסערטיפייען און ס'טוט זיך און ס'מאכט זיך, און מען זאגט פארן בחור מיאוסע זאכן, מען דיגרעידט אים, מען ביליגט אים, דו האסט לעצטן זמן גארנישט געלערנט, אנשטאט מען זאל אים זאגן הער אויס, לעצטן זמן איז אפשר נישט געווען די בעסטע זמן אבער ס'געווען בעסער ווי ווען דו דרייסט דיך אין די גאס, טריי דעם זמן ס'זאל זיין בעסער. מען אים אראפ. און נאכדעם גייען די בחורים, זיי ווערן נישט נשתטה. נע, זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט דעם. ריש לקיש האט געהאט א פראבלעם ווייל מ'האט אים באליידיגט אין שול. רבי יוחנן האט געהאט א פראבלעם ווייל ער איז געווען ווער ס'האט אים באליידיגט. אבער די היינטיגע בחורים, זיי נעמען זיך לאכן פון תורה, זיי נעמען זיך לאכן פון ישיבה, זיי נעמען זיך לאכן פון יעדע זאך וואס האט אין זיך צו טון יראת שמים און ערליכקייט, און זיי נעמען זיך לאכן אפילו פון עניני אמונה בהשם. איך רעד מיט די בחורים, ס'איז ממש אן אומגליק וויאזוי זיי פארקריכן. סא דאס דארף מען יעצט אנהייבן זיך שטארק שטארק צאמצונעמען, און מען דארף אנהייבן צו לערנען וויאזוי זיך אויפצופירן מיט בחורים, און נאכדעם דארף מען זיך אנהייבן אויפצולערנען וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן איין בחור מיטן צווייטן. דו קענסט איינעם אמאל וויי טון, און דאס קיינמאל נישט וויסן וואס דא איז געשען. האב איך שוין פארציילט די מעשה, כ'על עס פארציילן נאכאמאל. ס'איז ביי מיר זייער א חשוב'ע מעשה. איך האב געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניץ אין בני ברק אין שנת תשכ"ו, כ"ז, כ"ח און כ"ט. איך געדענק נישט וועלעכן זומער ס'איז געווען. געפארן בין איך לערנען אין דעם ווינטער תשכ"ו און דאס איז געשעהן א זומער בין הזמנים פון די זומער זמן. כ'געדענק נאר נישט צו ס'איז געווען כ"ו צו כ"ז צו כ"ח צו כ"ט. קענסט עס אויסרעכענען ווייל איך גיין געבן אלע סימנים און איך בין זיכער מ'קען עס טרעיסן. איך זיץ צו לערנען אין די ישיבה, און צום נייעם זמן, ראש חודש אייר, מען זעצט זיך לערנען מיט א פרישקייט, מיט התלהבות, און א בחור קומט צו מיר צו, ער זאגט, רבי נחום, איך וויל מיט אייך רעדן. פארוואס ער האט פונקט מיך אויסגעוועלט ווייס איך אויך נישט, ווייל דעמאלטס בין איך געווען ממש א נייער בחור, אפשר איין יאר אדער צוויי יאר דארט, און איך בין נישט געווען אזא פאפולערישער בחור, זיכער נישט אזוי ווי איך בין היינט א פאפולערישער מענטש וואס די גאנצע שטאט האט מיך געלייגט אין חרם. עניוועי, בין איך געזעסן און געלערנט, זאגט ער איך וויל מיט אייך רעדן א מינוט, זאג איך אים פיין, וואס ווילסטו, זאגט ער איך וויל נישט אין בעסמעדרעש, קום ארויס, זאג איך אים גוט, יעצט זעמיר צו געווען שיכון וויזשניץ איז געווען ווי מען זאגט ס'איז נאך געווען א דארף, ס'האט נאך נישט געהייסן קרית וויזשניץ, מ'האט געקענט גיין א שפאציר, קיין וואלד איז נישט געווען, קיין ביימער איז נישט געווען. כ'מיין, ס'איז געווען זייער צניעות'דיג, מ'האט נישט געדארפט מורא האבן אז איינער וועט טאטשן דעם צווייטן, דעמאלטס האב איך נאך בכלל נישט געוואוסט פון די זאכן, עניוועי, בין איך געגאנגען מיט אים אראפ דעם בארג, און דארט איז דא, אויפן בארג אונטן איז דא אזא פז, א דלק וואס ער פארקויפט געזאלין, כ'בין אראפגעגאנגען דעם בארג, ס'איז דא א ראוד, און איך קום אן ביז לעבן די דלק, דארט איז געווען ממש נישט געווען קיין בנינים גארנישט, מ'האט געקענט, פון אויבן האט מען געקענט אראפקוקן ביז אראפ, עניוועי. זאגט מיר דער בחור איך וויל דיך פרעגן עפעס, נחום איך וויל דיך עפעס פרעגן אבער דו מוזט, ער בעט מיך א טובה זאלסט קיינעם נישט זאגן איך האב דיך געפרעגט, זאגט ער איך וויל דיך פרעגן עפעס, איך האב געהערט זאגן ס'איז דא א וואסער ווי מ'קען גיין שווימען אין תל אביב און איך וויל זייער שטארק גיין שווימען דארט, זאג מיר ווי דאס איז, וועלכן באס מ'נעמט צו פארן, זאג איך דעם בחור איך וויל דיר עפעס זאגן, דו ווייסט. דו האסט געמאכט א מיסטעיק אויב דו האלטסט ביים גיין שווימען אין תל אביב אין א וואסער, איך מיין ס'איז צניעות'דיג, ס'איז דא א פלאץ ווי ס'איז אפגעטיילט מענער און פרויען, און גאנץ בני ברק גייט דארט שווימען, דער חזון איש איז אויך געגאנגען, ס'הייסט תל ברוך, דער חזון איש איז געגאנגען שווימען, ס'איז געווען זייער הייס, דער חמסין, בני ברק, ס'איז זומער, קיין עירקאנדישאן נישט געווען, איז זיך געגאנגען אביסל אפקילן, מיר דערציילט א תלמיד פון חזון איש וואס ער איז מיטגעגאנגען מיט אים, ער דערציילט, געגאנגען מיטן לאנגן העמד, און מיט די לאנגע רבינו תם גאטשעס, זיך אויסגעטון די שיך מיט די זאקן, און ער איז אריין געגאנגען אין וואסער, זיך אראפ געזעצט אויפן זאמד אין וואסער, עניוועי, זאג איך דעם בחור ס'איז נישט קיין עוולה צו גיין שווימען, בכלל נישט קיין עוולה, נאר נישט אין די ישיבה וואס דו ביסט געקומען לערנען, אין וויזשניץ אז דו וועסט גיין שווימען ווארפט מען דיך ארויס דעם נעקסטן טאג, זי דו קענסט אפילו נישט צוריק קומען דא, ס'איז דאך א הויך חסידישע ישיבה, איז אויב דו ביסט כ'מיין געקומען דא לערנען איז אדער זוך דיר אן אנדערע ישיבה וואס וועסטו קענען גיין שווימען, אדער מיזטו מוותר זיין אויפן שווימען. סא דער בחור טראכט א מינוט צוויי ענד הי ברעיקס דאון, ער האט אנגעהויבן אזוי צו וויינען, איך האב עס נישט געקענט צוקוקען, ער זאגט מיר נחום, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל נישט גיין שווימען, איך וויל מיך גיין דערטרענקען. פארוואס זאלסטו דאס וועלן טוהן? זאגט איך וויל דיר דערציילן. כ'האב אלע יארן געלערנט אין חדר, און יעדעס יונגל האט מיך געטשעפעט, פרה אדומה א רויטע קי אדומה תמימה גאנץ רויט. ווייל ער איז געווען א רויטער. כ'האב אייביג געזאגט פאר מיין טאטן, טאטע איך האלט עס נישט אויס, יעדער טשעפעט מיט מיר, ער זעהט אין די גמרא. ריש לקיש האט עס אויך נישט אויסגעהאלטן און כאטשיג ער איז געווען אן אמורא וואס מ'לערנט זיין תורה שוין טויזענטער יאר און דאס וועט אונז באגלייטן אין גן עדן ווען מען וועט שטארבן און נאכדעם לעתיד לבוא ווען משיח וועט קומען ביז נאכן אלף השביעי וועט עס אונז באגלייטן ריש לקיש האט עס אויך נישט געקענט דורכטראגן ער איז קראנק געווארן און געשטארבן עניוועי בקיצור זאגט ער. כ'האב אלץ געזאגט מיין טאטן איך קען עס נישט אויסהאלטן. בקיצור מיין טאטע האט מיר געזאגט לאמיך דיר זאגן, דא אין אמעריקע מ'איז אביסל פראסטער, וועסט קומען אויף ארץ ישראל וועסט ווערן א בחור'ל כ'וועל דיך שיקן אויף ארץ ישראל וועסט לערנען אין וויזשניצער ישיבה דער איד א וויזשניצער חסיד וועסטו זעהן דארטן לעבט מען אין א העכערקייט ס'איז אן אנדערע אטמאספער קיינער וועט דיך נישט טשעפענען און ס'וועט אדורך גיין. זאגט ער כ'האב געציילט ספירה יעדן טאג ווען ווער איך שוין פערצן פיפצן מיין טאטע זאל מיך קענען שיקן. ס'האט געדוירט אפאר יאר. כ'האב אבער גענומען די פעין אביסל לייכטער, ווייל כ'האב דאך געוויסט ס'איז דא ווי מ'זאגט די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, אבער למעשה ס'איז געווען א שווערע פעין, עניוועי איך בין שוין געווארן פֿערצן האלב פֿופֿצן, מיין טאטע האט געזאגט ס'איז שוין די צייט קענסט פארן, און ער האט מיך געשיקט אויף ארץ ישראל אין וויזשניצער ישיבה צו לערנען תורה אין בני ברק, עניוועי אין ר' עקיבא'ס שטאט, הלך אחר בית דין יפה פון בית דין ר' עקיבא אין בני ברק. עניוועי, ער קומט אן און ער פרייט זיך, ער גייט אראפ פון פליגער, ער פאקט זיך צאם די פעק, ער נעמט א קאר סערוויס, א טעקסי, א מאניט, און ער קומט אריין ביז בני ברק, דא האבן אים שוין די בחורים אפגעווארט, אזוי פלעגט זיין, די בחורים פלעגן אפווארטן, מ'האט אים אריינגעטראגן אין זיין צימער, מ'האט אים געהאלפן אויספאקן, און מ'האט אים ווי מ'זאגט אריינגענומען, ער איז א חד משלנו, איז איינער פון אונזעריגע. זאגט ער, איך קום אריין אין ביסמעדריש, איך זעץ מיך אראפ, איך האב די גמרא, איך האב די כאלאטל, איך האב שוין אלעס, קומט צו איינער, אה, שלום עליכם, דו רויטער! ס'גייט נישט דורך אפאר מינוט, קומט אן אנדערער, אה, די פרה אדומה, די רויטע קי! בקיצור, זאגט מיר דער בחור, הער, הער אויס, מיין טאטע האט מיר צוגעזאגט אז דא וועט זיין בעסער, דא איז די זעלבע זאך, ס'גארנישט בעסער. און איך פיל איך האב נישט קיין שום ריזען צו בלייבן לעבן, מיין לעבן איז פאריבער, כ'וועל דאך בלייבן רויט עניוועי, ס'וועט אזוי אנהאלטן, און איך זאג דיר די אמת, איך בין זייער חושש פארן פגם פון מיין משפחה, אז איך וועל נעמען דא א מעסער אין קאך און כ'וועל מיך שעכטן, וועט קיינער אין מיין משפחה מער נישט קיין שידוך טון. אז אזוי וועל איך הייסן א בחור וואס איך בין געפארן שווימען און איך האב נישט געקענט שווימען און איך האב מיך דערטראנקען בלייב איך א העלד א היראו און איך וועל בלייבן א רחמנות און מיין טאטע און מיין מאמע וועט אויסלעבן און זיי וועלן חתונה מאכן די קינדער. מיט אזאלכע ביטערע צרות דארף א בחור'ל ארום גיין? עניוועי, זאג איך דעם בחור אזוי, לאמיך דיר עפעס זאגן, דו דארפסט נישט וועגן דעם נישט נעמען דאס לעבן, איך וועל רעדן מיט די בחורים, איך האב א שפראך, איך וועל זיי זאגן, אז מען זאל עס נישט טון, כ'וועל זיי עס מסביר זיין. שוין, דעמאלטס איז געווארן לאנטש, בין איך צוגעגאנגען צו די בחורים מיטאג, כ'האב אויסגעקלאפט, כ'האב געזאגט רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן, כ'האב געמאכט זיכער אז דער בחור איז נישט דארט, כ'האב זיי געזאגט איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז געקומען איינער פון אמעריקע א בחור, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ווייל איך וועל זאגן זיין נאמען עט ער זיך זייער שעמען, ער איז געווען דא ביים דאקטער, יעצט איך פלעג גיין מיט די אלע בחורים, צו די דאקטוירים אויף תל אביב, און איך פלעג אויך גיין זיך צו שטעלן אין מיליטער. די אמעריקאנער בחורים האבן זיך געמוזט שטעלן צום דרעפט אויף אמעריקע, אין דעם קאנסול אין רחוב הירקון אַכט און אַכציק. דער קאנסול האט מיך געקענט ווייל איך בין כמעט יעדע וואך געקומען מיט א נייעם בחור וואס איז געווארן אַכצן יאר, און אויך פון אלע ישיבות, רב וואזנער'ס ישיבה, אלע ישיבות ארום און ארום האבן מיך גענוצט ווייל זיי האבן געוואוסט קודם האט מיך שוין געקענט דער קאונסלער, און איך האב געוואוסט וויאזוי אויסצושטעלן די צעטל, און איך האב געוואוסט וואו צו פארן און וואו צוריק צו קומען, פלעגט מיך רופן די ישיבה דער שר התיירות, אז איינער האט געוואלט פארן צום קה רבון עלם, צו ר' ישראל נאגארה, האט ער געוואלט פארן דארטן, אמאל האט מען נאך געקענט פארן, היינט קען מען נישט, איז ער האט געוואלט וויסן ווי אזוי מען פארט, האב איך אים געזאגט פונקטליך ווי אזוי מען פארט, איך אליין בין געווען אפאר מאל ביי זיין ציון, עניוועי, דאס איז אין ווי עס איז יעצט דא פאלעסטיין, עניוועי. בקיצור, זאג איך פאר די בחורים, איר ווייסט איך בין געפארן מיט א בחור צום דאקטער, די דאקטער האט אים דייעגנאוזט אז לא עליני ולא עליכם ער האט קענסער, א יונגער בחור האט קענסער, די דאקטער זאגט מען קען טרייען צו טוהן וואס מען קען, אבער איין זאך, ס'מוז זיין הונדערט פיינט בלוט, אזויפיל וועט עס פארלאנגען, און די דאקטער וויל נישט אנהייבן נאר אז ס'איז דא הונדערט פיינט בלוט, ווייל אז מען דארף אים געבן טרענספיוזשענס און ס'וועט נישט זיין, דעמאלטס וועט מען בלייבן סטאק אינמיטן די ארבעט. און אין ארץ ישראל נישט געווען אזוי ווי דא די בלאד דרייווס, מ'האט נישט געוויסט אזוי נאך דעמאלטס, בקיצור מ'דארף הונדערט פיינט בלוט, שוין. אין די ישיבה האבן דעמאלטס געלערנט הונדערט דרייסיג הונדערט פערציג בחורים, און ס'איז אויסגעקומען אז יעדער בחור האט געזאגט איך געב א פיינט, איך געב, יעדער איז געווען גרייט, זאג איך רבותי מאכטס א רשימה ווייל איך וויל וויסן פונקטליך און ווען עטס קענט עס געבן, מ'דארף געבן דעם בחור אים ראטעווען. מען האט געמאכט א רשימה יעדער האט מסכים געווען, איינער פרעגט מיך וויפיל קען מען געבן אויסער א פיינט טאמער ס'וועט נישט זיין גענוג איך געב צוויי פיינט זאג איך קודם געב א פיינט שוין נאכדעם זאג איך זיי בחורים איך זע יעדער איז געווען אינטוזיאסטיק צו געבן בלוט און צו העלפן דעם בחור זאג איך הערט אויס רבותי דער בחור האט נישט קענסער דער בחור האט אן אנדערע קראנקהייט ער איז געבוירן געווארן מיט רויטע האר און יעדער בחור וואס ער גייט דורך איז שופך דם, יעדער בחור זאגט אים די פרה אדומה די רויטע קי, קודם ער איז נישט קיין קי, און אפילו מען זאגט אים די רויטער, פאר סאם ריזען איטס ען אימבערעסמענט, דאס איז געווען דעמאלטס, כ'מיין איך האב עס שוין נאכגעזאגט, ס'איז דא א תשובה אין מהרם שיק אז ווען א בחור ווערט אלט און ער האט ווייסע האר, האט מורא ער וועט נישט קענען קיין שידוך טון זאל ער עס פארבן רויט, ווייל רויט. און נישט קיין קאלער וואס קיינער וויל, און א פרוי וועט זיך נישט פארבן רויט, די גאנצע וואס מען טאר זיך נישט פארבן איז ווייל לא ילבש, רויט וועט זיך א פרוי נישט פארבן, גראדע דאס איז געווען אין צייט פון מהרם שיק, היינט איז אנדערש ווייל אין ארץ ישראל איז דא די אלע ספרדים, די פרענקען, די אלע האבן דיקע שווארצע האר, סיי די מענער און סיי די פרויען, די מיידלעך און די יונגלעך, און ביי די ספרדים ווען זיי ווילן זיך פארבן זאלן אויסזען אנדערש ווייסט איך היינט פארבט זיך דאך יעדער די האר, איז גייען זיי דווקא, זיי פארבן זיך רויט. דזשינדזשי איז גאר א טייטל אין ארץ ישראל, אה דאס א דזשינדזשי, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, למעשה האב איך געזאגט דער בחור האט א קראנקייט אז ער האט רויטע האר, האט גארנישט א אנדערע קראנקייט און ס'איז נישט קיין קענסער און מ'דארף נישט קיין בלוט, מ'דארף נאר אז אונז זאל מען נישט פארגיסן זיין בלוט יעדע מינוט ווען מ'שרייט אים נאך רויטער און דזשינדזשי און פרה אדומה. און אזוי ווייטער, די בחורים זענען אריין אין א שאק און א הלם, זיי האבן נישט געגלייבט וואס דא גייט פאר, זיי האבן זיך אונטערגענומען אז קיינער גייט אים נישט זאגן מער קיין ווארט, און דער בחור איז אריין געקומען אין ישיבה, און ער איז געווען איינער פון די חשוב'סטע בחורים וואס איז דא, איז איך וויל ענק זאגן אז ריש לקיש האט עס נישט דורך געטראגן, קען עס א בחור זיכער נישט דורך טראגן, מילא רבי יוחנן האט עס נישט דורך געטראגן ווייל ער האט זיך געפילט ער האט א שייכות מיט די מיט די זאך אז יענער איז נעבעך געשטארבן. און אויסער דעם האט ער עס נישט דורך געטראגן ווייל ער האט געפילט ער האט פארלוירן א שטארקן פילער פון בית מדרש, ער האט פארלוירן א מענטש וואס האט אים געקענט פרעגן פֿיר און צוואַנציק קשיות און ער האט אים גענפערט פֿיר און צוואַנציק תירוצים, אבער אז ריש לקיש וואס ער האט פשוט האט אים געזאגט איין ווארט אז ער האט עס נישט געקענט דורך טראגן קען עס א בחור אויך נישט דורך טראגן און דער משגיח און דער מגיד שיעור זאל דאס וויסן דער בחור איז נישט געמאכט פון א שטיק האלץ ער האט אין זיך בלוט און דאס בלוט גייט אינעם גוף, און ס'איז דא קנאה, ס'איז דא תאווה, ס'איז דא כבוד, און אז דו באליידיגסט אים האסטו אים דיגרעיטעד, עס פון כבוד אז ער האט נישט, גייט עס נאכדעם אריין אין תאווה און נאכדעם אין קנאה. דאס דארף מען זיך אונז אויסלערנען פון די גאנצע פרשה וואס דא איז געווען. מיט די תלמידים פון רבי עקיבא. יעצט לאמיר גיין ווייטער אביסל. ס'איז געווען א טיטשער אין ארץ ישראל, זי'ט געטיטשט אין בית יעקב, פון די חשוב'סטע קלאסן געווען. זי איז געווען אביסל א גראבע, און וועגן דעם האט זי נישט געקענט קיין שידוך טון. למעשה איז זי געווען פון די בעסטע טיטשערנס וואס איז דא, זי האט אהערגעשטעלט. טויזענטער תלמידות. איינמאל איז געווען א מיידל, איז געווען שוין אין היי סקול, ס'איז געווען א היי סקול טיטשער, געבט זי א זאג הויעך פאר די קלאס, קוק ווי גראב אונזער טיטשער איז. שוין, טיטשער האט עס איגנארירט, און זי האט געזאגט פאר די קינדערלעך, איין מינוט, כ'קום שוין צוריק. ווייל אמאל גייט מען ארויס צום פרינציפעל, אמאל גייט מען אין טוילעט, קיצער די טיטשער איז נישט צוריק געקומען, ס'איז דורך ביז נאכמיטאג, ס'איז דורך ביז ביינאכט, בקיצור די פרינציפעל איז איר אהיים געגאנגען וויזיטן ווייל זי האט געהערט אז מ'האט איר באליידיגט האט זי געמיינט אז אפשר האט זי ווי מ'זאגט האט זיך באליידיגט און זי איז און מ'דארף איר איבערבעטן, קומט זי אהיים, און זי זעהט אז זי איז טויט, זי האט גראד גערופן די פאליס, מען זאל קוקן, די פאליס מאכט אינוועסטיגעישן פון וואס מען איז געשטארבן, דו ווייסט דאך צי זי האט זיך נישט אווערדראגט, ניין זי איז געשטארבן א נעטשורעל דעט, זי האט געהאט א הארץ אטאק און געשטארבן, איך ווייס פון א פרשה וואס א ווייבל האט נישט געהאט יארן קינדער, שוין פופצן יאר. ויהי היום איז איר טיטשער קראנק געווארן, די טיטשער וואס איז געווען אלס מיידל, זי גייט צו איר אהיים מבקר חולה זיין אזוי ווי אלע תלמידות, געבט זי איר א ווייז מיטן פינגער זעסט דו, דו האסט מיך אמאל באליידיגט ברבים אין קלאס, און ביזן היינטיגן טאג פיל איך דעם צער, זאגט זי פאר די טיטשער איך וויל דיר עפעס זאגן, ליידער האב איך נישט זוכה געווען צו האבן קינדער, און קען זיין ס'איז וועגן דעם, כ'האב דאך נישט געוויסט. א מענטש ווייסט דאך נישט פארוואס דער אייבערשטער שטראפט, מ'דארף אסאך אסאך מתבונן זיין זיך ביז מ'דערגייט דעם אמת. האט זי געזאגט איך וויל דיך בעטן זאלסט מיר מוחל זיין, זי האט געזאגט ילדות שהיה בי, איך בין געווען א קליין קינד וואס האב איך דען געוויסט, זאגט זי יא דו ביסט געווען קליין אבער איך נישט, עניוועי, זי האט איר געזאגט איך בין דיר מוחל, און. צו א יאר איז זי געהאלפן געווארן מיט א קינד, די טיטשער איז שוין אוועק, זי איז געשטארבן, און די פרוי איז געהאלפן געווארן מיט א קינד. ביי קמצא בר קמצא געפינען מיר, די גמרא זאגט, דער אייבישטער זאגט, ס'איז מיר כדאי אומצוברענגען מיין הויז, דעם אייבישטנ'ס הויז, סאו צוויי מענטשן האבן זיך באליידיגט, ביג דיעל, זאגט דער אייבישטער, איך וועל אומברענגען מיין הויז, און איך וועל נישט צולאזן ווי מ'באליידיגט איינער דעם אנדערן. און דאס דארף אויך זיין א גרויסער מוסר השכל, מענטשן שלאגן זיך, מען מעג זיך שלאגן, דערס נאטינג ראנג, יעדער מעג האבן אן אנדערע דעה, כשם שפרצופיהם אינן שוות כך דעותיהם אינן שוות, אבער ביי אונז גייט עס חוץ לגדר ארויס אז מען ברענגט אריין די רעגירונג, מען גייט מסר'ן, און איך רעד נישט וועגן סעקשועל אביוז, דאס זאגן די רבנים אז דאס איז דער איינציגער וועג ווי מען קען עס אפשטעלן, באט איך רעד סתם אזוי, יעדע זאך, מען גייט גראד צו די פאליס, מען גייט גראד, מען גייט א. אפילו ווען מען גייט צום בית דין איז עס א שאנדע, מען דארף זיך קענען דורכקומען, ווייל אז אונז ווילן מיר דער אייבערשטער זאל בויען צוריק זיין הויז, אז ער האט עס אינגאנצן חרוב געמאכט ווייל מען האט באליידיגט קמצא מיט בר קמצא, און דאס זענען געווען פשוט'ע מענטשן, עס איז נישט געווען תנאים אדער אמוראים, עס איז געווען א איד חד שמיה קמצא וחד שמיה בר קמצא, צוויי פשוט'ע אידן, וואוילע אידן, און מען האט זיך זייער מיאוס באליידיגט, האט דער אייבערשטער געזאגט עד כאן, איך גיי עס נישט צולאזן, און ער האט חרוב געמאכט זיין בית המקדש. סאו וויל מען אונז ס'זאל עס יעצט צוריק בויען, פארוואס? ווייל יעדער שלאגט זיך ארום? די אהרונים מיט די זאלוינים אויף וואס שלאגט מען זיך? ס'איז געווען אמאל, כ'האב געזעהן א שיין באשרייבונג, געווען צוויי מענטשן האבן זיך געשלאגן, נאך דריי יאר שלאגן פרעגט איינער דעם צווייטן, ביי די וועי כ'האב שוין פארגעסן, אונז שלאגן מיר זיך, אונז שעלטן מיר זיך צוזאם איינער דעם אנדערן, אויף וואס האבן זיך מיר אונז אנגעהויבן צו שלאגן, ווייל כ'געדענק שוין בכלל נישט, אויף וואס שלאגט מען זיך, יעדער קיין עין הרע איז געוואקסן, ס'פעלט קיינעם גארנישט, אבער דאס איז דער בעל דבר. דער בעל דבר מאכט ס'זאל בלייבן א מלחמה עד סוף כל הדורות, און מ'וועט זיך מסר'ן, און נאכדעם וועט דער אייבערשטער זאגן, אויב מען טוט יענעם, איינער טוט פארשעמען דעם אנדערן, איז דאך עס די זעלבע ווי קמצא בר קמצא, דארף איך דאך נישט בויען א בית המקדש, כ'האב דאך עס דעסטרויט, כ'האב עס חרוב געמאכט, זאל עס בלייבן אזוי. יעצט, ס'גייט יעצט ווערן סוף זמן, ס'וועט קומען א צייט ווען יעדער איינער דארף זיך אנהייבן צו בארעכענען, די טיטשערס דארפן זיך אנהייבן צו בארעכענען, די מיידלעך פון קלאס דארפן זיך אנהייבן צו בארעכענען, די מלמדים דארפן זיך בארעכענען, און די בחורים און די קינדער דארפן זיך בארעכענען. אויב מען האט עפעס געטון שלעכט, דארף מען גראד איבערבעטן יעדן איינעם. אמאל איז דא א מלמד האט אויסגענומען דעם כעס צו א קינד, האט זיך נישט אויפגעפירט צום קינד ווי עס דארף צו זיין. אמאל איז דא א קינד וואס האט זייער שטארק אנטעגענייזד, אנגעצויגן דעם מלמד. די אלע זאכן קומט סוף זמן דארף מען מאכן א סך הכל, איי מען פארט אין קעמפ און נאכדעם קומט ראש השנה און מ'וועט זיין אן אנדערע מלמד, און די קעמפ דארף זיין מיט א נייעם פרישקייט, איך ווייס איך בין יעצט געווען אינוואלווד מיט א קעיס, ס'איז געווען א מיידל סקול זיי האבן אומגליקליך געמאכט זייער אסאך מיידלעך, ווייל די פרינציפעלס זענען געווען נייעט דעי אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד, בקיצור זיי האבן קאליע געמאכט פאר א יאר און פאר צוויי יאר, ס'איז דא מיידלעך וואס זענען ארויס פון אידישן וועג אינגאנצן. ס'איז דא א מיידל וואס אויף צו להכעיס האט זי נישט געוואלט חתונה האבן מיט א בחור א ערליכן א ירא שמים, און דאס דארף מען זיך אראפזעצן און מ'דארף איינער דעם אנדערן ווי מ'זאגט איבערבעט, טאמער האט מען אביסל פוגם געווען און פוגע בכבוד געווען א מיידל צו איז גערודפ'ט א מיידל דארף מען איר געבן אפאר עקסטערע קרעדיטס אויף די מארקס, מ'דארף איר געבן אפאר אביסל מער, מ'מעג איר קויפן א פרעזענט, מ'דארף איר געבן אביסל מער ליבשאפט, און די זעלבע אויכעט מיט די בחורים, נאר עס איז נישט קיין דזשאוק, דער בחור שטעל דיר פאר, טינק אוו הים לייק דיס, יעדער זאל זיך א קוק טאן. ר' מאטעלע האט חתונה געהאט מיט זיין ווייב, יא? קיין עין הרע, דארט איז דא מסתם צוויי הונדערט און פופציג קינדער מיט אייניקלעך. שטעל דיר פאר ווען איינער וואלט דעם צווייג אונטערגעבראכן. די זעלבע איז דא מענטשן וואס האבן נישט אזא גרויסע משפחה, אבער ווי נישט וואס, פופציג, זעכציג, זיבעציג, אכציג קינדער און אייניקלעך איז דא איבעראל כמעט, ביז א מענטש שטארבט. רבותי, ווי העוו טו סטארט סטרעיטענינג אוט דעם סיסטעם. מ'מוז וויסן. אז טאמער מען מאכט חרוב א קינד האט מען חרוב געמאכט א גאנצע וועלט, דער מלמד ווייסט וועם ער האט געטשעפעט, דער מלמד ווייסט פון וועם ער האט געליטן, אבער דער מלמד מוז פארשטיין דאס קינד איז גארנישט שולדיג, דער חזון איש האט געזאגט א ישיבה איז אזוי ווי א שפיטאל, איינער האט אן עמורדזשענסי ער האט כ'ווייס א הארץ אטאק צו א סטראוק טראגט מען אים אין שפיטאל, א בחור איז אדם. פרא יולד. א מענטש איז געבוירן א ווילדע חיה, טראגט מען אים אין א ישיבה, די תורה איידלט אים אויס, און דאס וואס מ'לערנט אין די סקול איידלט אויס. סא איך ווייס יעצט פון א סקול וואס א פרינציפל האט געהארגעט קינדער איינס נאכ'ן אנדערן, און יעצט איז דא עפעס א גאנצע מעשה, כ'וויל נישט זאגן ווייל איך וויל נישט מ'זאל פון די סימנים וויסן, און דער פרינציפל זעהט ס'האט זיך כי כלתה אליו הרעה, ווייל דער אייבערשטער פארשווייגט נאר ער איז א מאריך אף, ער איז נישט מוחל. חוץ אז מען בעט אים זייער שטארק איבער און מען בעט איבער די אלע קינדער וואס מען האט נעבעך ארויסגעשיקט לתרבות רעות און על כל פנים איז ער א מאריך אף יעצט האט ער אנגעהויבן צו געבן מכות פאר די פרינסיפעל יעצט לויפט זי ארום זי וויל יעדן איבערבעטן שרייט יעדער איך קען דיר נישט מוחל זיין וועגן דיר האלט איך נישט שבת און איין ווייבל האט געזאגט וועגן דיר גיי איך נישט אין די מקווה אויף צולהכות ווייל זי מוז זיך ערגעץ האבן ווי אויסצוגעבן דעם כעס זי כאפט נישט אז זי טוט דאך וויי מיט אירע קינדער. און נאכדעם האט יענער געזאגט וועגן דיר וויל איך נישט וויסן פון אידישקייט, און יעצט קומסטו אן און די בעטסט איבער, וואס הייסט די בעטסט איבער? די האסט דאך מיך אראפגענומען אינגאנצן פון אידישקייט, איז דא יעצט א קינד וואס האט זיך געדרייט אין די גאס מ'האט אים נישט אנגענומען אין ערגעץ און ס'איז געווארן א זונה, און יעצט שרייט דער פרינציפל העי וועיט א מינוט אפשר קען איך דיך איבערבעטן, זאגט זי וואס הייסט קענסט צוריק דרייען די אלע מאל וואס איך בין געגאנגען און כ'האב געטוהן זנות און דאס איז איסורי כריתות, די קענסט דאס אלעס צוריק דרייען? דאס קען מען נישט צוריקדרייען. דער הייליגער גאון שרייבט אויף א פלאץ, די אלע זאכן וואס ס'ווערט געברענגט עונש גיהנום מיט די אלע זאכן, דאס איז נאר אויף בין אדם למקום, בין אדם לחבירו מגלגל דער אייבערשטער צוריק אויף די וועלט, די זעלבע מיט די מלמדים וואס זיי מאלעסטן קינדער און די טיטשערס, דער אייבערשטער גייט ענק דאס נישט מוחל זיין, יא גענוג פעפער דאס. און אויב מען וועט דאס טון גייט עס מאכן נאך א מורא'דיגע זאך, אז נעקסטע יאר פאר דו וועסט ארויסווארפן א קינד צו פאר דו וועסט דיך פארטשעפען מיט א קינד, עסטו געדענקען העי דאס קינד איז אויכעט א נשמה וואס דער אייבערשטער וויל פון די נשמה זען נחת, און אז דו וועסט עס דעסטרויען וועט נישט זיין גארנישט, און איבערבעטן וועט מען נאר קענען ווען מען האט עפעס געטון צו פאררעכטן, סתם אזוי וועט מען דיר נישט מוחל זיין. דאס דארפסטו אייביג געדענקען. און יעצט איז דא נאך א זאך, די לשון הרע'ס וואס די מלמדים רעדן צוזאם אויף קינדער וואס זיי גייען ארויס פון א חדר, צו אויף קינדער וואס זיי האבן ארויסגעווארפן פון א חדר, און זיי האבן דאך נישט קיין וועג צו דזשאסטיפייען זייער שייגעץ שטיק, רעדן זיי אה דאס יינגל ער טויג נישט, ער איז אהער און ער איז אהין, און אזוי ברענגט מען אונטער יעדן. אז דו קענסט נישט און דו פארשטייסט נישט צו דעם קינד, שיק אים ווייטער, זאל ער גיין געזונטערהייט, אבער דו קענסט דאך אים נישט אונטערברענגען איבעראל. דאס איז דאך א ממש א שיטה פון רשעות וואס דאס איז אפילו נישט געווען אין סדום. ווילסט? שיק אים אוועק. נאר וואס, יעדער נעמט דא נקמה. א מנהל פון א תלמוד תורה, וואס נעמסטו נקמה? מארגן וועט דער רעבעלע פאר וועם דו ארבעטסט דיך אויך ארויסווארפן ווען ער ברויך האבן דעם פלאץ פאר זיינע קינדער. סאו פארוואס נעמסטו דיך אן פאר אים? פארוואס הרג'סטו א אידיש קינד? כ'האב שוין דערציילט די מעשה, און כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן, איך בין געווען אמאל אין אנטווערפן, ווייל איך דארף, כ'האב געדארפט בודק זיין דארט א מקווה, געקלערט אריינצוגיין צו רבי יענקעלע, כ'האב געגעבן שלום, כ'וועל אים זאגן איך בין געקומען דא וועגן די מקווה, בקיצור, איך האב געמאכט אן אפוינטמענט מיטן גאבן, כ'האב אים אבער געזאגט איך בין דא פאר א מקווה, בקיצור, למעשה האט דער גאבע געזאגט איך זאל קומען א קוואדער צו ניין, לאט ער מיך אריין, איז קוואדער צו ניין ביינאכט, די מקווה קען איך דאך ערשט עניוועי גיין נאר די נעקסטן אינדערפרי, ווייל ביינאכט נוצט מען דאך עס, עניוועי. עס איז געווען גוט, כ'שטיי א קוואדער צו ניין, ס'ווערט א קוואדער צו צען, א קוואדער צו עלף, א קוואדער צו צוועלף, א קוואדער צו איינס, א קוואדער צו צוויי, א קוואדער צו דריי. א קוואדער צו דריי זאג איך פארן גאבן, הער מיך אויס, איך גיי מיר אוועק, איך מוז מיך אראפלייגן שלאפן נישט זאל איך מארגן נישט קענען פאנקשענען צו באקוקן א מקווה. זאגט דער גאב איך בעט דיך גיי נישט אוועק ווייל מען האלט שוין ביים ענדיגן. עס איז געווען בערך פיר אזייגער וואס ר' יענקעלע עפנט די טיר. און ער קומט ארויס. יעצט די גאנצע צייט האב איך געהאלטן אז דער מענטש איז א איש בליעל. כ'מיין ס'קומט א מענטש, מ'באשטעלט אים, קום א קוואדער צו ניין, כ'מיין בסך הכל האב איך אים געוואלט געבן א קיש אין די האנט און גיין ווייטער. נישט מער. עניוועי, ער קומט ער ארויס, און ער געט א זאג, פאר איך הייב אן צו רעדן מוז איך דיך איבערבעטן און זיך אנטשולדיגן. כ'האב דיך נישט געקענט אויפנעמען ביז יעצט ווייל כ'האב געהאט דא דיני נפשות. און ער נעמט זיך פארציילן, געווען א בעל מספר, ער, פארציילט, נעמט זיך פארציילן אזוי. ס'איז געווען א בחור וואס דער בחור האט געלערנט אין ווילרייק אין ישיבה, און דער ראש ישיבה פון ווילרייק איז דארט געווען אינעווייניג, און דער בחור איז געווען אביסל א העפי בחור, געמאכט פרייליך, און דער ראש ישיבה האט אים ארויסגעווארפן, האט אים אהיים געשיקט, פארשטייט אליין אז מען שיקט אהיים א בחור, איטס א קליינע קאמיוניטי אנטווערפן, האסט אים גע'שחט'ן. נאר ווי דער ראש ישיבה קערט דען? ס'איז געגאנגען זיין טאטע, דער טאטע פון בחור איז אריין געגאנגען צו ר' יענקעלע און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, קוק וואס מען טוט מיט מיר, מען שעכט מיך אפ, מען שעכט אפ מיין זוהן, געגאנגען ר' יענקעלע געלאזט רופן דעם ראש ישיבה, ווילרייק ס'איז צוואנציג מינוט אוועק, דער ראש ישיבה איז געקומען און ער האט געפרעגט זאג מיר דו האסט ארויס געווארפן א בחור ברבים, האסט געשריגן אויף אים אינמיטן די ישיבה ער זאל ארויס גיין? זאגט ער יא, פרעגט ער פארוואס האסטו געטון אזא עוולה, זאגט ער כ'זאג דעם אמת, דער בחור איז זייער א ווילדער, און איך פארשטיי נישט צו אים, איך קען מיך נישט אויס מיט אים, זאגט ער אה, אז איר קענט זיך נישט אויס מיט דעם בחור און איר פארשטייט נישט צו אים, איז האב איך פאר אייך זייער א גוטע עצה, געטס מיר א צעטל אז איר רעזיגנירט פון די ישיבה און איך טרעף א נייעם ראש ישיבה. א ראש ישיבה פארשטייט נישט צו א בחור, און דארף די ראש ישיבה ארויסגיין. און קודם האט ער געמיינט ס'איז א דזשאוק, און ר' יענקל האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים זייער שטרענג, איך וויל יעצט א צעטל. קיצור דער ראש ישיבה האט געזען ס'טויג נישט, זאגט ער, נו וואס זאל איך יעצט טון? פרעגט דער ראש ישיבה. זאגט רבי יענקעלע גייט אהיים צו דעם בחור און מארגן אינדערפרי און איר'ט אים ברענגען צוריק אין די ישיבה און איר'ט אריינקומען מיטן לעבן אים אין די ישיבה ווייזן פאר אלע בחורים אז דאס ארויסווארפן געווען אן עוולה שאין כמוהו. זאגט ער ווי קען איך דאס טון כ'וועל פארלירן די גאנצע קרעדיביליטי אין די ישיבה ביי אלע בחורים. זאגט ער ס'איז נישט אמת יעצט האט איר פארלוירן די קרעדיביליטי איר ווייסט נישט וויפיל שונאים איר האט ווייל איין בחור נעמט זיך אן פאר א צווייטן אז איר'ט טון וואס איך הייס אייך העט איר האבן אסאך קרעדיביליטי. קיצור ער האט מסביר געווען ער קען נישט, דער בחור זאל אליינס קומען און ער'ט צו אים צוגיין, זאגט ער איך זאג אייך וואס איר דארפט טוהן, אז איר טוט עס נישט זענט איר אויס ראש ישיבה. ס'איז א מורא'דיגע שטרענגקייט פון א איד ווייל איך ווייס נישט ווי קומט רבי יענקל אריין אין ווילרייקער ישיבה, נאר ער האט געהאט די בייטש האט ער געקלאפט, עניוועי, און שוין. דער סוף איז געווען אז ער'ט מיט אים איינגעטענה'ט ביז פירע פארטאגס, פירע פארטאגס איז געבליבן אז ער גייט מארגן אינדערפרי אים ברענגען אין ישיבה. און שוין. אבער רבי יענקל האט געזאגט דאס איז געווען פיקוח נפש, ווייל דא רעדט זיך פון א בחור, א בחור זאל נישט האבן קיין ישיבה, מען זאל אים פארשעמען מיט די גאנצע שטאט, און שוין. עס איז זייער גוט געווען, האב איך פשוט הנאה געהאט. מיט פופצן יאר שפעטער בין איך געווען אין ירושלים, האט מען מיך מכבד געווען צו זאגן א דרשה. עס איז דא א בית מדרש, עס הייסט אושפיצין, לעבן מיר איז דארט דא א יונגערמאן וואס ער פירט עס, און דער אינגערמאן געבט אבאכט אז אלע בחורים זאלן האבן א השגחה, ס'זאל נישט זיין מירער הפקר'קייט. אין מיר קענסטו דאך זיין דארטן און טון וואס דו ווילסט, ס'איז הפקר. עניוועי, און ער האט מיך געהייסן זאגן א דרשה. האב איך געזאגט די דרשה, איך בין געווען אמאל ביי רבי יענקל'ן, כ'האב זיי פארציילט. נעמט דער ראש ישיבה און ער נעמט זיך שרייען הויעך, תלמידים טייערע, דאס וואס ר' נחום זאגט איז אמת ויציב, קוקטס מיך אן, איך בין דער בחור. און ער דערציילט ווייטער אז ווען ער האט חתונה געהאט האט ר' יענקעלע געזאגט איר ווייסט נישט וואס דאס הייסט א בחור, א בחור איז א דור שלם, ער'ט דארפן ברענגען דורות, ווען די חתן האט חתונה געהאט אויף ארץ ישראל האט ער צוזאמגענומען דארטן אלע בחורים וואס זיי ברויכן העלפ און בחורים זאלן זיך נישט דרייען אליינס און גיין שלאפן אין דאמעטאריס האט ער געמאכט אן אייגענע דאמעטארי געדינגען פאר גרויס געלט א דאמעטארי און ער האט א בית מדרש אבער נאר אויף צו דאווענען אינדערפרי און ביינאכט און לערנען האט מען געלערנט אין מיר. זאגט ער איך בין דער בחור, ער זאגט דאך נישט קיין ליגנט ר' נחום, סא עטס מוזט פארשטיין א ראש ישיבה איז אין זיין הענט צו הרג'נען א בחור אדער ער זאל אים אויפלעבן, א איד איז אמאל געגאנגען נאך געלט, ער איז צוריק געקומען נאך זיין אין אמעריקע דריי חדשים האט נישט געמאכט קיין פרוטה, צוריקגעקומען אויף ארץ ישראל, איז אריין צום חזון איש האט ער אנגעהויבן צו וויינען, וואס איז דאס? יעדער מאכט געלט. זאגט ער זעהט אויס אז איר זענט נישט געפארן מאכן געלט ווייל איר האט דאך נישט געמאכט, זעהט אויס איר זענט געפארן אין גלות ווייל די דין איז ווען איינער איז א הורג נפש בשוגג דארף ער גיין אין גלות, און איר האט מסתמא ארויסגעווארפן א בחור וואס איז זיך אים נישט געקומען דאך ס'איז א הורג נפש בשוגג, האט מען אייך געשיקט אז איר זאלט גיין אין גלות, אבער איר זענט דאך בכלל נישט געפארן פאר געלט, כאפט זיך דער ראש ישיבה יא, כ'האב טאקע איינעם ארויסגעווארפן, שטעל דיר פאר וואסערא עונשים ס'ווארט אויף די גרויסע ראש ישיבות, מיט די גרויסע מנהלים וואס האבן שוין פארגאסן בלוט וגם דמים הרבה שפך מנשה, פארגאסן בלוט פון איין עק אמעריקע ביזן צווייטן, און אין ארץ ישראל די ראשי ישיבות דארטן וואס זיי האבן פארגאסן בלוט. סאו מען דארף זיך אנהייבן אונטערצונעמען אז די זאכן מוזן זיך אויפהערן. יעצט ווען א רעבעלע מאכט זיך עפעס א חסידות'ל און ער מאכט זיך א תלמוד תורה, זאג איך יעדן איינעם גיי צו די גרויסע, גיי נישט צו די אלע קליינע, די האבן נאך נישט געפראוון אז זיי קענען פירן תלמוד תורה'ס און ישיבות, אבער די גרויסע, די ברענד נעימס, וויזשניץ, בעלז, סאטמאר, פאפא, די אלע דארפן וואטשן וואס זיי טוען, ווייל זיי ווען זיי הרג'נען אונטער די קינדער, דאס איז נישט דיינע קינדער, דאס איז נאך דיין זיידע נאך געפארן צום ויגד יעקב'ן, און מ'איז נאך געפארן צום ויחי יוסף, און מען וויל ווייטער גיין אויף דעם וועג, סאו. דארף מען דאס וויסן, די הארט געשטימטע מענטשן וואס האבן סופארטעט די זיידעס פון דעם מוסד, און מען דארף זיך רעכענען און נישט ארויסווארפן קיינעם. יעצט צוריק קומען צום אנפאנג פון די תלמידים פון רבי עקיבא, די יסוד פון הצלחה אין די תורה הקדושה איז נאר אז מען האט זיך ליב אהבת חברים, יעצט דער אר"י הקדוש שרייבט אז די תלמידים האבן זיך געצערנט, אויפגערעגט איינער דעם אנדערן און זיי האבן זיך פיינט געהאט, זאגט דער אר"י הקדוש אז ס'איז נישט קיין חידוש, דאס איז שוין געווען אמאל, דארטן וואו ס'איז געווען ליבשאפט צווישן די תלמידים איז געווען גוט, און דעמאלטס איז געווען א הצלחה פאר קיום התורה, און דארט וואו ס'איז געווען פונקט פארקערט חלילה, אז מ'האט זיך פיינט געהאט, איז דעמאלטס איז אונטערגעגאנגען די תורה. שטייט אין שמות קאפיטל י"ז פסוק ח' ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, רפידים איז א לשון פירוד, זיי האבן געהאט א פירוד איינער מיטן אנדערן, ממילא איז געקומען ויבוא עמלק, עס איז געקומען מבטל זיין פון לערנען תורה. נאכדעם וואס שטייט ווייטער ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, און דארט איז געווען ויחן שם ישראל נגד ההר, אזוי שטייט אין פסוק אין שמות קאפיטל י"ט פסוק ב', דרש'ען די חז"ל ויחן כאיש אחד בלב אחד, מכח די אהבה, מיט דעם ליבשאפט האבן זיי זוכה געווען צו קבלת התורה. יעצט, אין ספר משנת חכמים אות שי"ן קוף טי"ת ברענגט ער אז מ'געפינט מיר, ווען רבי שמעון האט מגלה געווען די גרויסע סודות, זענען די תלמידים אריין געקומען און ופניהם צוהלים, זיי האבן געשמייכלט, האט זיי רבי שמעון געזאגט, דעם טעם פארוואס עטס גייטס דא אויסהערן אזאלכע גרויסע סודות התורה איז ווייל עטס שמייכלטס איינער צום צווייטן, עטס האטס צווישן ענק אהבה ואחווה ושלום ורעות. וועגן דעם שרייבט רבי חיים וויטאל אין שער הכוונות, דף א', סוף עמוד ב', שרייבט בשם אריז"ל ער האט אנגעווארנט אז פאר א מענטש הייבט אן צו דאווענען זאל ער מקבל זיין אויף זיך די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, מען זאל ליב האבן יעדן איד, אזוי ווי זיך אליינס. דער אר"י הקדוש ווארענט אן זיינע תלמידים, יעדער זאל זיך משתתף זיין מיט זיין חבר, ער זאל זיך פרייען מיט זיין שמחה, און ער זאל זיך מצער זיין חלילה טאמער זיין חבר האט א צער. און מיט די אלע זאכן וואס דער אר"י הקדוש האט אזויפיל געווארענט און גערעדט פון דעם, איז מעשה שטן מצליח, און ס'איז געווען די חבריא האבן זיך געקריגט צווישן זיך, ביז דער אר"י הקדוש האט זיך גערופן און געזאגט, קינדערלעך, ס'איז נגזר געווארן אז איך דארף יעצט שטארבן און איך בין נאך נישט קיין אַכט און דרײַסיק יאר אלט, געווען א מחלוקת צווישן די חבריא קדישא. נאכדעם וואס מ'האט געזען די אלע צרות וואס קומט ארויס אז מ'איז נישט באחדות, איז געווען אין ארץ ישראל די גרויסע צדיק ר' שלום שרעבי, מיט דעם האט ער געהאט תלמידים ר' חיים יוסף דוד אזולאי, וואס איז דער חיד"א, נאכדעם איז געווען רבינו חיים די לה רוזה, און נאכדעם איז געווען ר' יום טוב אלגאזי, דאס איז מהרי"ט אלגאזי, זיי האבן מייסד געווען א חברה וואס ס'הייסט חברה אהבת שלום, פארוואס? ווייל זיי האבן געהאלטן אז טאמער מ'וועט מרבה זיין אהבה ואחווה שלום ורעות, עט זיין א געוואלדיגע הצלחה אין קיום התורה. איז דער הייליגער רבי אלכסנדר זיסקינד, דאס איז געווען דער יסוד ושורש העבודה, שרייבט אזוי. מה שעלה על דעתי עוד להציג לפניכם, איך וויל ענק פארשטעלן בני אהובי דברים פרטים בקיום מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, איך וויל ענק לערנען וועגן די מצות עשה פון ואהבת לרעך כמוך, שמהם תקיש על כל הדברים, וזהו. ער זאגט, איך בין געגאנגען אין די גאס, איך האב געזען א מענטש האט א קליינעם ריס אין זיין סוועטער, בין איך צוגעגאנגען און איך האב געזאגט, יוצרי ובוראי יתברך שמו אני מוכן ומזומן לקיים מצוה של ואהבת לרעך כמוך כמו שציווני בתורתך הקדושה און ער האט יענעם געזאגט זאלסט וויסן האסט א שטיקל ריס און זע עס צוצונייען יעדעס מאל וואס מען טוט פאר איינעם א טובה איז עס והלכת בדרכיו מען טוט זיך מדבק זיין דעם אייבערשטנ'ס דרכים און מען איז מקיים א מצוה פון ואהבת לרעך כמוך. און ער זאגט נאך א זאך, דער ומעיד אני על עצמי בני אהובי איך בין מעיד אויף מיר, שהיה שמחה עצומה בלבי, ס'איז געווען א גרויסע שמחה אין מיין הארץ בקיום מצות עשה זו בענינים אלו וכיוצא, ממש כקיום מצות עשה של הנחת תפילין הקדושה, און מיט דעם האב איך מקיים געווען זאגט ער וואס ס'שטייט אין אבות פרק ב', משנה א', והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. על כל פנים ס'ליגט אין דעם מצוות עשה, ס'ליגט אין דעם עניני קדושה, וואס דורך דעם איז מען זוכה צו השגת התורה, און דאס דארף מען זען אז מען זאל פאררעכטן יעצט פאר ס'קומט קבלת התורה. סאו, איך זאג אייביג אן, ווען דו שיקסט דיין זון אין א ישיבה אדער דו שיקסט דיין טאכטער אין א סקול, דארף מען זייער זייער וואטשן און מען דארף זיי אנלערנען די געימס, וואס מען שפילט מיט אייערע קינדער, מען דארף זיי זאגן אז טאמער איז דא א בולי זאל מען גראד זאגן פארן מנהל, מען זאל גראד זאגן פארן פרינציפעל, מען זאל זיך נישט לאזין בוליען, און אפילו ווען די גאנצע קלאס בוליט דיך, דו זאלסט נישט פאלן קיין קרבן ציבור פאר די גאנצע קלאס, ווייל איין בולי מאכט מען זאל בוליען איין קינד. געווענטליך די אלע בוליס זענען נערוון קראנקע, איך ווייס איינער וואס איז געווען א בולי ביי אונז אין ישיבה, ווען ער איז שוין געווען אזוי אין די טינס אין די מידל טינס האט ער זיך געטראפען אין א משוגעים הויז און ער נעווער ווענט אוט, סאו דו ביסט נישט מחויב צו ליידען אז יענער האט פראבלעמס, און אויך די ישיבות בעט איך מען זאל שטעלן אין אפיס א מענטש וואס ער זאל דארט זיין פאר בוליאינג. בסוף גייט עטס באצאלן לאוסוטס וואן עפטער די אדער, עטס גייטס ענק טרעפן מיט ביטערע לאוסוטס, סאו יו מייט עס וועל דו קאנסטראקטיוו נאו און נישט הארגענען די קינדער, איך האלט אז די גאנצע טשיילד מאלעסטינג איז געקומען ווייל ס'איז געווען בוליאינג, ווייל אז מ'האט געקענט פיקן אויף וועם מ'האט געוואלט במילא איז שוין געווארן אזוי אז מ'האט שוין געפיקט נישט נאר אז מ'שרייט אים נאך צו מ'שפעט אים נאך פרה אדומה רויטע קו נאר מ'האט שוין אנגעהויבן טאקע ממש אים צו טאטשן און אראפציען די זיפער און אראפציען די הויזן. און ממילא איז עס געווארן א היתר, און אז מ'האט עס שוין געטון אפאר מאל האט מען דאך שוין מורא געהאט מ'זאל נישט אויסזאגן, האט עס יעדער געטון און ס'איז געווארן א גאנצע בוליאינג, בעיסיקלי טשיילד מאלעסטינג איז א בוליאינג וואס די מלמדים האבן געבוליט די קינדער און אמאל האבן עלטערע קינדער געבוליט די יונגערע קינדער, און עס מוז זיך סטאפן, אין יעדע ישיבה אין יעדע תלמוד תורה מוז זיין אזא מענטש וואס מ'זאל אים קענען זאגן א קאמפלעינט, מ'בוליט מיך. מען לויפט מיר נאך, כ'האב איינער וואס אטעקט מיך אין שול, איינער לויפט מיר נאך אינדערפרי אין די מקווה, איט העז טו בי דאן, און ס'וועט זיין פשוט א מאני סעיווער, ווייל עט די ענד אוו די דעי וועט מען ענק סוען, קוק ישיבה אוניווערסיטי, א ביליאן דאלער לאוסוטס און זענען ווערט א ביליאן דאלער, און זיי האבן שוין געמוזט פארקויפן צוויי הונדערט און פופציג מיליאן דאלער בילדינגס ווייל זיי. צאלן אפ צוביסלעך שטילערהייט ס'זאל נישט ארויסקומען נאך און נאך לאוסוטס. און די זעלבע ווען מען שיקט קינדער אין קעמפ, אין קעמפ איז זייער שכיח בוליאינג ווייל די קינדער הייבן אן צו בענקען אהיים און זענען נישט צופרידן מיטן עסן, זענען נישט צופרידן אז האבן נישט איינעם וואס ס'געט זיי א גלעט און זאגן העלא וואס מאכסטו מיין קינד אזוי ווי ווען זיי קומען אהיים יעדן טאג פון חדר אדער פון די מיידלעך ווען זיי קומען פון סקול ווערט א בוליאינג ס'ווערט יעדער ווערט אביסל בארירט אויף די נערוון. מיר זענען מיס דעי'ר מיסינג א ליטעל לאוו און א פעט אן די בעק. סאו למעשה דארף מען זעהן ווען דו שרייבסט איין דיינע קינדער וואו דו שרייבסט איין דארפסט די אלע זאכן רעדן דארפסט פרעגן צו ס'עט זיין איינער דעזיגנעיטעד אז מען זאל אים קענען געבן קאמפלעינטס און זאלסט מאכן זיכער אז אין חדר איז אויך דא איינער וואס איז דעזיגנעיטעד צו דעם און מען זאל אויך זייער שטארק וואטשן אז ס'זאל נישט זיין קיין גרושים, מלמדים, איך האב יעצט געהערט צוויי קאמפלעינטס אויף מלמדים וואס זענען גרושים, איינער אסאך יארן איינער אפאר יאר, אז די גמרא זאגט אז א רווק זאל נישט זיין קיין מלמד, ווילסטו זיין קלוגער פון די גמרא? די גמרא זאגט ווייל די מאמעס ברענגען די קינדער און נאכדעם הייבט זיך אן צו שפינען א ליבע, אונז האבן שוין געהאט אסאך אזאלעכע פעלער, סא די אלע זאכן דארף מען וואטשען וואס מען טוט. יעצט עמיר צוגיין אביסל וועגן דעם הייליגן יום טוב שבועות, וואס דאס איז און וואס מדארף קונה זיין פון אזא יום טוב און אזוי ווייטער. און אביסל התמדת התורה און וואס דאס הייסט יעדע מינוט זאל נישט אומברענגען קיין צייט. די הייליגע גמרא אין מסכת עבודה זרה, ס'איז אויף דריי פלעצער, די ערשטע איז דף י' עמוד ב', און נאכדעם איז דא דף י"ז עמוד א', און אויף דף י"ח עמוד א' איז דא. דריי פארשידענע מעשות, וואס די יעדע מעשה לאט זיך אויס אז ס'ארויס א בת קול און ס'האט געזאגט אז דער און דער איז מזומן לחיי עולם הבא, און נאכדעם שטייט בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. קודם לאמיר זעהן וואס דא שטייט אין די מעשה, די מעשה שטייט אזוי, אין דף י עמוד בית ברענגט די גמרא א פסוק וואס ס'שטייט, אז אדום וועט זיין פארוויסט, שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה, די מלכים און אלע זייערע הער. און ס'שטייט אויך אין א, דאס איז אין יחזקאל למד ב', נאכדעם איז דא אין עובדיה קפיטל א' שטייט לא יהיה שריד לבית עשו, ס'וועט נישט זיין אן איבערלאזעכץ פאר בית עשו, זאגט דא די גמרא אז דא שטייט דאך אז ס'וועט נישט זיין פאר און מלכות אדום, און וכל נשיאיה, זאגט די גמרא, אמר ליה מלכיה ולא כל מלכיה, ס'וועט זיין טאקע פארוויסט אירע קעניגן אבער נישט אלע, כל נשיאיה ולא כל שריה, נישט אלע שרים פון אדום וועט זיין פאר. דערציילט דא די גמרא א מעשה אז דאס מיינט מען מלכיה ולא כל מלכיה מיינט מען אנטונינוס בר אסוירוס, ס'איז געווען אנטונינוס ורבי דאס איז געווען די צוויי חברים,

מי שעלה נימא ברגלו יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער, ווען איינעם שטארבט אפ א שטיקל פון די פיס, אזוי ווי ס'דא אסאך מענטשן האבן היינט דא דייעביטיס און ס'שטארבט אפ די פינגער שניידט מען אראפ די פינגער, נאכדעם שניידט מען אראפ נאך מער אויב מען ברויך, איז ווען איינעם איז ארויף א נימא ברגליו, ס'איז געווארן טויט די פלייש, וואס זאל ער טון? זאל ער. שטארבן מיטן פיס, צו מ'זאל אפשניידן די פיס און ער זאל זיין געזונט. בקיצור, וואס דאס האט געמיינט איז, אז ער פרעגט דא א שאלה, ער האט פיינט די אידן, וואס זאל ער טון, זאל ער אויסהרג'ענען אלע אידן, און ממילא וועט ער געזונט ווערן, ווייל ער וועט נישט האבן קיין שונאים, אדער ניין, ער זאל לאזן? בקיצור, האבן אלע עצה געבער געזאגט, האק אפ די פיס און דו וועסט בלייבן לעבן. אנגערופן קטיעה בר שלום, זאלסט עס נישט טון, פארוואס? חדא איין זאך דלא יכלת להו, נישט קענען אויסהרג'ענען אלע אידן, דכתיב ווייל ס'שטייט א פסוק כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם, דער אייבערשטער זאגט איך האב ענק צושפרייט אזוי ווי די פיר עקן פון די וועלט, אז ס'זאל אייביג בלייבן אידן וואס זאלן טון די תורה און מצוות און מ'זאל נישט קענען אויסהרג'ענען, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל, אזוי ווי ס'נישט מעגליך די וועלט אן א רוח עס איז נישט מעגליך די וועלט אן א איד ועוד זאגט ער אים נאך א זאך אז דו וועסט הרג'ענען אלע אידן קרו לך מלכות קטיעה וועט מען דיך רופן א א גענגסטערישע מלכות האסט געהארגעט שוין האט ער זיי נישט געהארגעט אמר ליה האט ער געזאגט מימר שפיר קאמרת האסט זייער גוט געזאגט מיהו כל דזכי למלכא ווער ס'איז מנצח דעם קעניג שדו ליה לקמוניא חלילא לייגט מען אים אריין אין א קאלעך אויבן אין א גריב ס'דא אסאך טייטשן אין דעם. און ממילא שטארבט ער פון זיך אליין. כד הוה נקטין ליה ואזל ווען מען האט אים גענומען און ער איז געגאנגען האט ער געזאגט, ער האט דאך געזען מען טראגט אים צו הרג'נען, האט ער געזאגט, כל נכסאי לרבי עקיבא וחביריו, געב אוועק מיין גאנץ פארמעגן פאר רבי עקיבא מיט מיינע חברים. יצא רבי עקיבא ודרש איז רבי עקיבא ארויסגעגאנגען דרש'ן והיה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן און מחצה לבניו. העלפט בקיצור, אזוי עס איז אויסגעקומען פאר רבי עקיבא און א גרויס פארמעגן, ס'איז דא אין אנדערע פלעצער אין די חזל שטייט אז פון ווי רבי עקיבא איז רייך געווארן איז איינס איז פון קטיעה בר שלום און ס'איז דא נאך א דעה אין די גמרא אויכעט אז דאס איז געווען פון דעם ווייב וואס ער האט חתונה געהאט נאכדעם וואס זי האט זיך מגייר געווען איז זי געווען אויכעט פון איינעם פון די גרויסע שרים איז זי געווען א פרוי און יענער איז געשטארבן עניוועי שטייט אין די גמרא. אז יצאה בת קול ס'איז ארויסגעגאנגען א בת קול ואמרה ס'האט געזאגט קטיעה בר שלום מזומן לחיי עולם הבא קטיעה בר שלום איז אנגעגרייט פאר חיי עולם הבא בכה ר' ואמר האט רבי געוויינט און געזאגט יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים ס'איז דא איינער וואס איז קונה עולמו בשעה אחת און איינער איז עס קונה אין אסאך יאר יעצט דאס שטייט. אין דף י עמוד ב'. יעצט עמיר זעהן נאך צוויי מעשות. די אנדערע מעשה איז דף י"ז עמוד א'. דארט שטייט א מעשה אזוי. די גמרא רעדט דא ארום אז איינער איז זיך פורש ממינות איז מיית מוז ער שטארבן. פרעגט די גמרא א קשיא ס'איז געווען איינער רבי אלעזר בן דורדיא וואס ער האט אויך געטוהן עבירות פון זנות און ער איז אויך געשטארבן. זעהסטו דאך אז נישט נאר פון מינות. ענפערט די גמרא ווען איינער איז אזוי אריינגעלאזט אין עריות. ס'איז אזוי ווי אלעזר בן דורדיא איז, דאס איז אזוי ווי פון ממינות, ווייל מינות איז פשט ס'האט איבערגענומען דעם גאנצן מענטש, און דא אז דו ליגסט אין עריות אין אזא הויעכן פארמאט איז עס אזוי ווי פורש ממינות. פרעגט דא די גמרא ווער איז געווען דער רבי אלעזר בן דורדיא, זאגט די גמרא דתניא האמיר געלערנט אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה, וואו ס'איז געווען א זונה איז ער געווען דארט. פעם אחת שמע שיש זונה בכרכי הים, ער האט געהערט אז ס'איז דא א זונה ערגעץ אויף אן אינזל, והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, אז ער נעמט אזוינפיל און אזוינפיל, א כיס פון דינרין, נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות, ער איז אזוי געווען פארכאפט אין דעם זנות אז ער איז דורכגעגאנגען זיבן טייכן, און ער איז אנגעקומען צו איר, האט מיטגענומען דאס געלט ער זאל ער קענען באצאלן. בשעת הרגל דבר, בשעת ווען זי האט אים צוגערעדט, הפיחה! האט זי געלאזט א הפיחה, א לופטל. אמרה האט זי געזאגט, זעהסט, כשם שהפיחה זה אינה חוזרת למקומו, אזוי ווי דער נפיחה גייט נישט צוריק, קיינמאל קען עס נישט צוריק קומען, ס'איז ארויס אין די לופט, כך אזוי אויכעט אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה. אלעזר בן דורדיא קען מען אים נישט מקבל זיין, וועט דער אייבישטער אים נישט מקבל זיין בתשובה. בקיצור, ס'איז אין אים אריינגעגאנגען אזא. הרהור תשובה האט געזעהן קוק וואס איך האב שוין אפגעטון אין מיין לעבן און אפילו די זונה אין בכרכי הים ווייסט אז מ'נעמט מיך נישט אן פאר תשובה. בקיצור הלך איז ער געגאנגען וישב און האט זיך באזעצט בין שני הרים צווישן צוויי בערג וגבעות, ער האט עס געווען טאל נאך, אמר האט ער געזאגט הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, איך בעט ענק די בערג און די טאלן בעטס אויף מיר רחמים. אמרו לו, האבן זיי אים געזאגט, עד שאנו מבקשים עליך און אין די זעלבע צייט וואס אונז גיימיר פאר דיר בעטן רחמים, נבקש על עצמינו דארף מען דאך בעטן אויף אונז, אונז פאר זיך אליינס דארף מיר אויך גרויס רחמים. שנאמר וואס עס שטייט א פסוק אין ישעיה קאפיטל נ"ד כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה, ווען ס'וועט קומען ווען משיח וועט קומען און די בערג. צו צעגיין און די הויעכע בערג די גבעות און צו צעפאלן, וואס דארף מען דאך אונז האבן רחמים פאר אונז, וואס זאל איך גיין בעטן פאר דיר ווען איך דארף פאר מיר? און בקיצור האבן זיי האבן נישט געבעטן אויף אים רחמים. וואס טוט מען? אמר האט ער געזאגט שמים וארץ בקשו עלי רחמים, הימל און ערד בעטס אויף מיר רחמים, האבן אים זיי געזאגט עד שאנו מבקשים עליך, ביז אין די צייט וואס אונז בעטן פאר דיר נבקש על עצמינו קען מען דאך בעטן פאר אונז שנאמר ווייל ס'שטייט, כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה, אז דער הימל איז אזוי ווי א רויעך העט עס צוגיין, און די ערד העט צופאלן אזוי ווי א פארפוילטער בגד. מען רעדט נאכדעם ווען משיח העט שוין קומען, נאכדעם ווען דער אייבערשטער העט מחדש זיין די אלע וועלטן אויף א העכערע מדריגה. בקיצור, אמר האט ער געזאגט, ער האט געזען אז נישט די הימל און ערד וויל בעטן אויף אים רחמים, אמר האט ער געזאגט חמה ולבנה בקשו עלי רחמים. חמה ולבנה בעטס אויף מיר רחמים, אמרו לו האבן זיי אים די זעלבע געזאגט עד שאנו מבקשים עליך, ביז אונז בעט מיר אויף דיר נבקש על עצמינו, שנאמר ווייל ס'שטייט וחפרה הלבנה ובושה החמה די לבנה עט זיך שעמען און די זון עט זיך שעמען, בקיצור אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, כוכבים ומזלות זאלן בעטן אויף אים רחמים, אמרו לו האבן זיי געזאגט עד שאנו מבקשים עליך, ביז אונז בעט מיר אויף דיר נבקש על עצמינו דארף מען דאך בעטן אויף אונז שנאמר ונמקו כל צבא השמים ס'עט צוגיין אלע צבא השמים. אמר האט ער געזאגט אין הדבר תלוי אלא בי די זאך ווענדט זיך נישט נאר אין מיר הניח ראשו בין ברכיו האט ער זיך אריינגעלייגט דעם קאפ צווישן די פיס וגעה בבכי און ער האט אזוי געוויינט ביז ער איז געשטארבן און ער איז אויסגעגאנגען מיט א געוויין עד שיצא נשמתו ביז ס'איז ארויס זיין נשמה יצא בת קול ואמרה איז ארויסגעקומען א בת קול און געזאגט רבי אליעזר בן דורדיא.

איז דא זייער אסאך צו רעדן, און ס'איז נישט יעצט די צייט ווייל דאס איז נישט דער מכוון וואס איך וויל ארויסברענגען. און נאכדעם זאגט ווייטער די גמרא ואמר רבי לא דיין לבעל תשובה שמקבלין אותו, נישט נישט נאר אז מען איז מקבל דעם בעל תשובה אלא שקורין אותו רבי, ווייל ביז יעצט האט ער געהייסן לעזער בן דורדיא און יעצט האט ער שוין געהייסן רבי אליעזר בן דורדיא. יעצט תוס' אין מסכת כתובות דף קג עמוד ב' דיבור המתחיל מזומן איז דא תוס' מסביר וואס דאס הייסט מזומן איז דא פון אר"י הקדוש אויכעט א גאנצע אריכות וואס דאס הייסט מזומן ברענגט ער אז ס'דא וואס זיי גייען גראד אריין אין גן עדן ס'דא וואס זיי דארפן נאך דורך גיין געוויסע זאכן ווייל סוף כל סוף האט נאך אויסגעפעלט די ועשה טוב אויכעט אבער אונז עמיר נישט אריין גיין יעצט אין דעם נאכדעם איז דא נאך א מעשה אין די גמרא דף יח ברענגט די גמרא אזוי ס'איז געווען ר' חנינא בן תרדיון. וואס ער איז געווען איינער פון די עשרה הרוגי מלכות, ער איז געזעסן און געלערנט תורה, האט מקהיל געווען קהילות ברבים, און ער האט געהאט א ספר תורה, אנגעהאלטן, בקיצור, מען האט אים געברענגט מיטן ספר תורה, מען האט אים געכאפט אז ער לערנט, האט מען אים געברענגט די רוימער מיטן ספר תורה, און זיי האבן אים ארום גענומען מיט אזאלעכע וואטע, די זעלבע וואס מען צינדט ביי רבי שמעונ'ען אין מירון, די מינע וואטע, וואס דאס דוירט לאנג ס'זאל ברענען, דאס האט מען אים ארום גענומען, און מען האט אים אנגעצינדן מיט א פייער. און מ'האט געברענגט נאך אזאלעכע וואל, מ'האט זיך געווייקט גוט אין וואסער און מ'האט עס געלייגט אויף זיין הארץ כדי אז דאס הארץ זאל נישט שטארבן גראד, כדי ער זאל ליידן גרויסע יסורים. בקיצור, זיין טאכטער האט זיך גענומען וויינען, זי האט געזאגט, טאטע, אין אזא מצב דארף איך דיך זען? האט ער איר געזאגט אזוי, מיין טאכטער, ווען דו זעסט אז איך ווער פארברענט אליינס, וואלט, ס'וואלט דיר געדארפט זיין זייער שווער אויפ'ן הארץ, יעצט אז דו זעסט אז איך ווער פארברענט מיט א ספר תורה, זאל דיר זיין גרינג אויפ'ן הארץ, ווייל מי שמבקש עלבונו של ספר תורה הוא יבקש עלבוני, דער זעלבער באשעפער וואס ער גייט מאנען דעם עלבון של תורה, אז מען פארשעמט די תורה, דער עט בעט, דער עט מאנען מיין שאנדע אויך. האבען די תלמידים געזאגט רבי וואס זעסטו, ס'ברענט דא די ספר תורה און דו ברענסט, זאגט ער איך זעה די פארמעט ווערט טאקע פארברענט, אבער די אותיות גייען ארויף צום הימל אריין. ער האט געזאגט, גוילין נשרפין ואותיות פורחות, די גיליון ווערט פארברענט אבער די אותיות גייען ארויף אין הימל. בקיצור האבן זיי אים געזאגט, דו רבי עפן אויף דיין מויל וועט אריינגיין דער רויעך אין דיר, און ממילא וועסטו שנעל פארברענט ווערן, האט ער געזאגט ניין ניין ניין, ווער עס האט מיר געגעבן די נשמה דער זאל עס צונעמען, דער אייבערשטער האט עס מיר געגעבן. האלט איך עס, און איך גיי מיך נישט אליינס מזיק זיין. האט זיך אנגערופן דארטן דער קלצטונירי, דאס מיינט דער וואס האט אויסגעפירט דעם מלך'ס באפעהל, רבי, איך וויל דיך פרעגן, אויב איך מאך דעם פייער שטערקער און איך נעם אראפ די וואטע פון וואס מ'האט איינגעווייקט מיט וואסער און איך נעם עס אראפ פון דיין הארץ, וועל איך האבן עולם הבא? וועל איך מאכן זאלסט שנעל שטארבן וועסטו האבן ווייניגער יסורים, יא, איך טוה נישט, אבער דו אז דו טוסט עס, קענסטו עס רואיג טוהן, זאגט ער כ'על האבן עולם הבא, זאגט ער יא, זאגט ער איך גלייב דיר נישט שווער מיר, האט ער אים געשוואוירן אז ער זאגט אים צו עולם הבא, קיצור ער האט אראפגענומען די וואל און ס'איז געווארן זייער שנעל דער פייער, ווייל יענע וואל איז דאך געווען פול מיט נעץ מיט וואסער, און ער איז גראד געשטארבן, איז געגאנגען דער מענטש וואס ער האט אויסגעפירט די שליחות פונעם קעניג דער קלצטונירי, ער איז אויך אריינגעשפרינגען אינעם פייער און ער איז געשטארבן. איז ארויס א בת קול און האט געזאגט. רבי חנינא בן תרדיון און דער קלצטונירי זענען מזומן לחיי עולם הבא, ער מ'האט אים צוזאמגעשטעלט אינאיינעם מיט מיט רבי חנינא בן תרדיון. בכה רבי, האט אויך רבי געוויינט ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. דא שטייט שוין אזוי ווי ביי די ערשטע מעשה פון קטיעה בר שלום, און יש קונה עולמו בכמה שנים. בפשטות קען מען זאגן ווייל די צוויי, די ערשטע מעשה מיט די דריטע, זענען געווען גוים און זיי האבן געדארפט נאכאמאל דורכגיין, און אלעזר בן דורדיא איז דאך געווען א איד, כאטש ער איז געווען פארכאפט אין זנות האט ער אבער געטון מצוות אויך, אבער דאס איז מיין אייגענע אויפפאסונג, ס'דא אנדערע טיפערע געדאנקען נאר איך וויל נישט יעצט אריינגיין. עניוועי. יעצט רבי חנינא בן תרדיון האט אויך געהאט א טאכטער זי האט געהייסן ברוריה, זי איז געווען די ווייב פון ר' מאיר, זי פלעגט נאכזאגן פאר די חכמים זאכן וואס זי האט געהערט, סיי פון איר טאטן און סיי פון איר מאן. זי זי איז געווען אנגענומען אזוי ווי א תנא, א פרוי א תנא. כ'קען נישט זאגן אזוי ווי א תנא, אבער די תנאים האבן נאכגעזאגט פון איר מימרא'ס, על כל פנים דאס איז יענער רבי חנינא בן תרדיון. יעצט שטייט אז רבי האט געוויינט, אלע פרעגן א קשיא, פארוואס האט רבי געוויינט? האט ער געדארפט ווען טאנצן? א י א עס איז געווען צוויי גוים מיט א איד, זיי האבן זוכה געווען צו עולם הבא. איז אין דעם בכה רבי איז אויך דא זייער א גאנצע אריכות, ס'דא אסאך פשטים, אז רבי האט געוויינט איז געקומען רחמים אויף די וועלט, ס'איז. ס'אויך נישט יעצט וואס איך וויל צוקומען צו דעם. וואס איך וויל יא צוקומען איז איז אזוי. דער מהרשא ברענגט אז א מענטש קען קונה זיין עולם הבא אין איין רגע, איז קענסטו דיר פארשטעלן ווען א מענטש לעבט זיבעציג יאר וויפיל אזאלעכע רגעס האט ער געהאט און וויפיל עולם הבא וואלט ער זיך ווען געקענט קונה זיין? ווייל סוף כל סוף אז דו ביסט קונה אין איין רגע האסטו אן עולם הבא וואס מ'קען קונה זיין אין איין רגע, אבער שטעל דיר פאר ווען מ'לעבט ווען א גאנץ לעבן ערליך וואלט מען געקענט קונה זיין אסאך אסאך עולם הבא. און דאס איז וואס איך וויל אביסל רעדן, וואס דאס הייסט איין רגע, און וואס דאס הייסט קבלת התורה. ס'איז געווען אמאל חנוכה, און די בחורים האבן זיך אביסל פארשפילט מיט קאורטן מיט קוויטלעך. בקיצור, דער טאטע ווארט אומגעדולדיג שוין צוועלווע ביינאכט, איינסע ביינאכט, צווייע ביינאכט, דרייע ביינאכט, פירע פארטאגס, און ער ווייסט נישט וואו זענען זיינע קינדער, און ער איז זייער נערוועז. ענדליך קלאפן די ביידע קינדער אין די טיר, און די טאטע עפענט צו די טיר און ער פרעגט קינדער ווי זענט עטס געווען ס'איז פירע פארטאגס מען זארגט זיך דאך פאר ענק, נעמט ער אהער דעם עלטסטן און פרעגט אים ווי ביסטו געווען, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת ס'איז דאך חנוכה און זעמער געווען אין שול און פון דארטן האמער זיך פארשלעפט מיט אפאר בחורים און מיר זעמער געגאנגען שפילן קארטן בקיצור און ער זאגט טאטע איך וויל עס מער נישט טוהן איך האב געשפילט מיט די פאר דאלער וואס די האסט מיר געגעבן אויף די שפעזן צו פארן. אין חדר אין די ישיבה, און איך בעט דיך זיי מיר מוחל און באצאל מיר צוריק די פאר דאלער שפעזן, און כ'על עס קיינמאל מער נישט טון. שוין, זאגט אים דער טאטע, פיין, אז דו טוסט תשובה, בין איך דיר מוחל. פרעגט ער דעם צווייטן זון, וואס איז מיט דיר, וואו ביסטו געווען? זאגט ער, איך בין געגאנגען מיט מיינע חברים, מיט אן אנדערע גרופע, און איך האב אויכעט געטון די זעלבע, האמיר געשפילט קארטן, און טאטע איך האב געמאכט צען טויזנט דאלער. און ער זאגט פארן טאטן, כ'על עס אויך מער נישט טון, איך זעה מ'האט עס נישט געטארט טון, איך זעה ביסט געווען נערוועז. כ'וועל עס מער נישט טון. בקיצור, דער טאטע נעמט און ער געט אים צוויי גוטע פראסקעס. נאכדעם פרעגט דער זון, פארוואס דעם עלטערן זון האסטו נישט געגעבן א פראסק און מיר האסטו געגעבן צוויי גוטע פראסקעס? זאגט ער, דער עלטערע זון האב איך געזען אז ער האט חרטה, און בסך הכל האט ער געשפילט מיט קליינגעלט, ער האט פארלוירן דריי דאלער, קען זיין קודם געמאכט זעקס און נאכדעם צוריק פארלוירן. יעצט ער האט גארנישט פארלוירן כמעט, זאגט ער במילא האב איך געזען אז ער טוט תשובה האב איך אים מוחל געווען. די, דיר האב איך געגעבן א פראסק, כ'האב געזען דו טוסט אויך תשובה, אבער אז דו ביסט אהיימגעקומען מיט צען טויזנט דאלער געווינען, איז די פשט אז דו האסט געשפילט מיט גרויסע נאמבערס די גאנצע צייט, קען זיין דו האסט שוין געהאט צוואנציג און דרייסיג אויך און דו האסט צוריק פארלוירן אויף צען און קען זיין נישט, אבער אפילו צו מאכן צען פון אפאר דאלער וואס איך געב דיר פאר די שפעזן, איז א סימן דו האסט געשפילט מיט זייער גרויס געלט, און טאמער פארלירסטו ווען צען טויזנט דאלער, וואלט איך דאך דאס דיר געדארפט באצאלן, וועגן דעם האב איך דיר געגעבן די צוויי פראסקעס. אז די גמרא זאגט אז בכה רבי יש קונה עולמו בשעה אחת, זאלסטו וויסן אז מען קען קונה זיין גאנץ עולם הבא אין איין שעה. קענסטו דיר פארשטעלן מיט וואסערע היי סטעיק דו שפילסט דיך דא, אז איין רגע קענסט א גאנצן עולם הבא קונה זיין, און אז דו ביסט מבטל די רגע וואס דו פארלירסט אלץ, דו קענסט דעם גאנצן עולם הבא פארלירן. וועגן דעם האט בכה רבי ס'ווערט געברענגט אין ספרים הקדושים די של"ה הקדוש רעדט זייער אסאך דערפון ס'איז דא א זאך וואס דאס הייסט עולם, נפש און שנה. עולם מיינט מ'איז אויף דעם עולם צו אויף יענעם עולם. ס'איז דא אנדערע עולמות נאכדעם איז דא שנה, א יאר, דאס איז מקום און זמן. עולם הייסט מקום און שנה הייסט זמן. די גאנצע צמצום וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אין די בריאה. האט ער געמאכט די צוויי זאכן, מקום און זמן. ס'דא יעדע זאך האט א פלאץ, און זמן מיינט אז יעדע זאך האט א זמן, א מענטש קומט אראפ אויף אזויפיל יאר, יעצט איז פאר בין השמשות, איז ערב שבת, נאך בין השמשות ווערט שוין א ספק שבת, און נאכדעם ווען ס'איז ליל גמור איז ווייטער שבת, דאס איז מקום און זמן. יעצט. דער הייליגער חתם סופר זאגט כל הלומד תורה לשמה כל עולם כולו כדאי לו, זאגט ער א מורא'דיג ווארט, די הייליגע תורה איז אזוי גרויס און אזוי הייליג אז ס'ברענגט אריין דעם נפש פונעם מענטש העכער פון מקום און העכער פון זמן, סא דער עולם שנה נפש, דער נפש קען אריינגיין אין וועלכן עולם ער וויל, ס'איז ידוע, תלמידי בעל שם, און נאך אנדערע פריערדיגע צדיקים האבן געקענט מאכן א עליית נשמה, שאלות ותשובות מן השמים, א ספר, ער האט געהאט א שאלה האט ער אנגעפרעגט דעם אייבערשטן, ווי ווער פסק'נט מען, ווי רש"י צו ווי רבינו תם האט ער אנגעפרעגט דעם אייבערשטן, און ממילא ווער ס'האט געלערנט תורה לשמה, כל העולם כולו כדאי הוא לו, זאגט דער חתם סופר ווען איינער לערנט תורה לשמה איז ער נישט מוגבל צו מקום און צו זמן, למשל. ווען איינער וויל היינט מקריב זיין א קרבן עולה קען ער נישט, ס'איז נישט דא קיין מזבח, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז נישט דא קיין בית המקדש, טאמער לערנט ער אבער תורת עולה איז כאילו הקריב עולה, איז היינט איז נאך שייך, מקריב צו זיין אלע קרבנות, ס'איז היינט שייך אלעס צו טוהן אין די גרעסטע עולמות, און ס'איז שייך צו טוהן אין זמן, ממילא איז ער נישט מוגבל צו מקום און צו זמן, של"ה הקדוש איז זייער אסאך מאריך אין דעם, און אלע אנדערע הייליגע ספרים. יעצט, למעשה, אויב ער איז נישט מוגבל צו מקום און זמן, הייסט ער איז למעלה מן הזמן און למעלה מן המקום, דאס הייסט ער איז העכער פון די טבע. ס'איז א מורא'דיג ווארט. דער הייליגער חתם סופר זאגט, שטייט אין די הגדה, הא לחמא עניא, דאס איז דאס ארעמע ברויט, די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים, כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח, השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין. פרעגט דער חתם סופר א קשיא, מ'האט דאך געדארפט אנהייבן אזוי, כל דכפין ייתי וייכול און כל דצריך ייתי ויפסח. דאס האט מען געדארפט אויסרופן א טאג צו צוויי פאר פסח, א יעדער מענטש וואס האט נישט וואו צו עסן זאל זיך קומען איינשרייבן. שטעל דיר פאר די באלעבאסטע האט שוין אפגעקאכט אלעס, ס'ליגט שוין אלעס גרייט. און דו עפענסט די טיר און דו זאגסט, כל דכפין ייתי וייכול, און וואס געשעט אז ס'קומען אריין דרייסיג געסט? דאך נישט אנצוגעבן אפילו קיינעם קיין כזית! און נאך א זאך, דו גייסט זאגן יעצט, כל דכפין ייתי וייכול, האסטו געדארפט אנהייבן אזוי, כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח, און נאכדעם האסטו געדארפט אנהייבן, הא לחמא עניא, דאס איז דאס ארעמע ברויט. זאגט דער הייליגער חתם סופר דברים נפלאים נפלאים מאוד, זאגט ער אזוי. ווען א איד זעצט זיך צו צום סדר איז נישט דא קיין מוגבל פון קיין מקום און קיין זמן, אונז ווייס מיר ס'איז ידוע, דער מקום ארון איז געווען אינו מן המדה און דאס געמאסטן פון ביידע זייטן איז געווען צען אמות, און דער ארון איז געווען אמתים וחצי, ס'איז געווען אינו מן המדה, און יעדע דבר שבקדושה איז אינו מן המדה, דער כתב סופר זאגט אז דאס וואס ס'שטייט אז עומדים צפופים ומשתחוים רווחים אין די משנה אין פרקי אבות, ווייל א דבר שבקדושה איז נישט תופס קיין מקום. זאגט ער, ביי מיין טאטן אין פארלערנען שטיבל האט מען עס געזען, ס'איז געווען א קליינער צימער, ס'איז קוים אריין געגאנגען מענטשן, און בשעת ער האט פארגעלערנט זענען אריין פיר הונדערט תלמידים, דאס איז נאך געווען היינט, עס קען נאך חתם סופר'ס צייטן, איך האב ענק אמאל נאכגעזאגט, דער הייליגער מהר"ל זאגט א מורא'דיג ווארט, ס'איז געקומען טיטוס הרשע, איז אריין אין קודש הקדשים, און ער האט געגעבן א שטעך אריין אין פרוכת, און ס'האט אנגעהויבן צו רינען בלוט, כסבר שהרג את עצמו, ער האט געמיינט ער האט חלילה, מ'טאר נישט אפילו ארויסזאגן וואס דאס איז טייטש, באט עניוועי, ער האט געמיינט ער האט זיך געהארגעט. למעשה פרעגט דער הייליגער מהר"ל, שטייט דאך אונז ווייס מיר אז לא עביד קודשא בריך הוא ניסא למגנא, דער אייבערשטער מאכט נישט קיין ניסים אומזינסט, דער רבי איז דאך שוין ביזי אין זיינע הייליגע ספרים וועגן די מדינה, אז ס'קען נישט זיין ניסים, ווייל דער אייבערשטער מאכט עס נישט פאר גארנישט, נו ווי געגאנגען דער אייבערשטער און געמאכט דא א נס אז ס'זאל אנהייבן צו בליטן, ער זאל מיינען שהרג את עצמו? זאגט דער מהר"ל ניין, א דבר שבקדושה איז נישט תופס קיין מקום. מ'האט געשפריצט פיר הונדערט יאר אויף דעם פרוכת, און די אלע בלוטן וואס מ'האט געשפריצט האט עס איינגעזאפט, ווייל ס'האט נישט תופס מקום געווען, די מינוט ס'האט עס אנגערירט א דבר טמא האט אנגעהויבן צו גיסן דערפון בלוט, איז ס'איז נישט געווען א נס, די נס איז געווען אז ס'האט געהאלטן די גאנצע צייט, ווייל ס'איז געווען א דבר שבקדושה נישט תופס מקום, און די זעלבע שטייט אויך. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום ללון בירושלים, ס'איז געווען פאר אלע מענטשן פלאץ.

סא ווען ס'קומט א זאך וואס דאס הייסט קדושה ווערט עס נישט געגרעניצט מיט מקום און זמן. מ'זעהט ס'איז דא צדיקי עולם, זיי האבן געמאכט אזויפיל ספרים, זיי זענען געווען יונגע מענטשן, דער שך איז געווען א יונגער מענטש ווען ער איז אוועק, ער האט געמאכט אזאלעכע ספרים הערליך, איז די וועלט דערציילט אז ער האט געטראכט און די פעדער האט געשריבן פון זיך אליינס, ווייל א דבר שבקדושה איז נישט תופס מקום, ס'מוז נישט זיין ער האט געמוזט האלטן די פעדער, ער האט געמוזט איינטונקען די פעדער אין טינט. ס'איז געפארן אזוי ווי אונזערע פעדערס פארן, מען דארף עס נישט איינטונקען אין טינט, און אויכעט אז ס'האט געשריבן די גאנצע צייט וואס דער שך האט געטראכט. איך געדענק כ'בין אמאל אריין געגאנגען צו די ישיבה תפארת ירושלים איז דארט געווען א שטיקל סעודה, פרעג איך איינער וואס איז דאס, זאגן זיי אז ר' משה האט יעצט געענדיגט צוויי הונדערט מאל ד' חלקי שולחן ערוך, מחבר מיטן רמ"א, איר ווייסט וואס דאס איז? איך מיין ווען אונז זאל מיר עס וועלן דורכזאגן פשוט. נישט וויסן וואס דארט שטייט דאווענען, עט עס אונז דויערן יארן יארן, און דער ר' משה האט דאך געלערנט אנדערע זאכן אויך, און ער האט געזאגט א שיעור, און ער האט געדאווענט, און ער האט געהאט אנדערע אבליגעישאנס, און ער איז געגאנגען נאך געלט פאר די ישיבה, סאו וויאזוי איז דאס אלעס מעגליך? די צדיקים זענען נישט אריינגעפאלן אונטער מקום און אונטער זמן. געבט א קוק אויף אונזער הייליגן רבי'ן. וואס ער האט אקאמפלישט אין די פאר יאר אין אמעריקע זייענדיג שוין א איד פון פֿינף און פֿופֿציק ווען ער האט אנגעהויבן צו בויען און ער איז געווען ביזי מיט טויזענטער זאכן מיט ברית'ן מיט קידושים און מיט שאלות און אויפשטעלן מוסדות און יעדע שווערע פראבלעם איז דורך דורך אים און סתם אידן זיך אויסגערעדט דאס הארץ און פאר יעדן געהאלפן און געטוהן ער האט אין די דרײַסיק יאר אין אמעריקע אקאמפלישט מער וויפיל די עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דזשענערל מאטאר. וויאזוי איז דאס געווען? דער מענטש האט געהאט א ברכה אין די צייט. יעדער צדיק האט א ברכה אין די צייט, ווייל מקום הארון אינו מן המידה. זאגט דער הייליגער חתם סופר פייערדיגע ווערטער, ער זאגט אזוי, אז מען הייבט אן דעם סדר און מען הייבט אן הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא, איז עס געווארן א מקום של קדושה, ס'איז געווארן א מקום, און מען גייט אפפירן א הייליגן סדר פארן הייליגן באשעפער און מען גייט מקיים זיין מצות מצה און נאך אזאלעכע מצות, מצות סיפור יציאת מצרים, איז אז מען האט שוין אנגעהויבן דעם הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים, קענסטו שוין זאגן כל דכפין ייתי וייכול, ווען ס'זאל קומען הונדערט מענטשן עט זיין אין טאפ גענוג פאר הונדערט מענטשן, ס'וועט נישט פעלן פאר קיינעם. אזוי זאגט דער הייליגער חתם סופר. דערפאר הייבט מען קודם אן הא לחמא עניא. מען זעט טאקע אויך א איד אין שול, ער זעט נאך א גאסט, נאך א גאסט, רופט ער אהיים, ער רופט אהיים, האסט דען קאארדינעיטעד מיט דיין בני בית? ניין! ס'איז דא אז ס'קומט אריין א קדושה, און ס'איז דא גענוג פאר יעדן. כ'האב ענק שוין געזאגט, אלע יארן וואס אידן זענען געזעסן אין די קליינע דערפלעך פארווארפן, האבן זיי אויך געלעבט פון מן, ווייל זיי האבן זיך געפירט אידיש מיט ערליך, און סאם האו האבן זיי עקזיסטעד, א גוי האט נישט געהייערט א איד, יעדער איד האט געלעבט, מען איז געשטארבן ווייל עס איז געווען בלוטיגע פראגראמען, עס איז געווען בלוטיגע מלחמות אבער מען איז נישט געשטארבן פאר הונגער, אלע קהילות האבן געהאט, מען האט געגעבן פאר יעדן. על כל פנים, דאס איז דער ענין פון עולם און שנה. יעצט לאמיר צוגיין אביסל וואס איז דער ענין פון נפש. א מענטש מאכט זיך א חשבון אז דער אייבערשטער האט אויסגעמישט דעם די נשמה מיטן גוף. שוין, דער מענטש מיינט אז די נשמה גייט ערגעץ אריין און מען זאגט דארט הנשמה שבמוחי, עס גייט אריין אין מח הנשמה א קליין ביסל און דאס איז די גאנצע נשמה. ניין, ס'איז נישט אזוי. די נשמה. ווערט געברענגט אין נפש החיים און אין אנדערע ספרים אז די נשמה. עס איז אזוי ווי די זוילן פונעם מענטש לגבי דעם גוף. א מענטש טוט זיך אן א שיך, וויפיל דעקט צו די שיך פונעם גוף? די קלענסטע פלאץ. די זאקן איז שוין גרעסער, דעקט שוין צו מער ווי די שיך. די שיך דעקט צו ממש נאר די זוילן און אביסל פון די פיס. דעטס איט. זאגט ער, די זעלבע איז א נשמה. א נשמה דעקט צו א טראפ דעם גוף אינעם מח, און ס'גייט ארויף. ביז אויבן אין הימל אריין. דאס איז דער ערך פון דיין נשמה צום גוף. יעצט ער ברענגט, ס'שטייט אין די משנה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, זאגט ער, אונז געפינמער דאס ווארט אתה, דער מענטש מיינט אז ס'איז דא א נשמה און ס'איז דא א גוף, און ווען ער שטארבט גייט ארויס די נשמה פונעם גוף, דער גוף בלייבט דא און מ'באגראבט אים אין דער ערד, און די נשמה גייט ארויף אין הימל. זאגט ער ניין, דער גוף און די נשמה ביידע גייען אינאיינעם די גאנצע צייט, ס'איז נישט דא דער גוף איז עקסטער און די נשמה איז עקסטער, למשל זאגט ער ווען מ'נעמט א מענטש מ'מאכט אים סורדזשערי מ'דארף אראפנעמען א פיס און דעם פיס באגראבט מען דא אין בית החיים, איז דער מענטש יעצט געווארן אן אנדערער מענטש? ווייל ער ס'פעלט אים א פיס? ניין, ער איז א מחוסר אבר, אבער ס'איז דער זעלבער מענטש און די זעלבע נשמה באגלייט אים, אפילו ער האט א פיס ווייניגער. די זעלבע איז ווען דער גאנצער גוף שטארבט אפ, די נשמה באגלייט די מענטש די גאנצע צייט, און די זעלבע אויכעט, דער גוף באגלייט די נשמה אין הימל אויכעט. וועגן דעם שטייט אז ס'איז דא די עליות, וויאזוי ס'איז דא, גן עדן עליון, גן עדן התחתון, די נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, און ס'ווערט געברענגט, אין די קבלה ספרים און אין קב הישר אז די נשמה קומט אראפ יעדן ערב ראש חודש און יעדן פופצעטן טאג פון חודש און ס'איז מחיה מתים דעם גוף, ווען א מענטש זאל האבן הייליגע אויגן וואלט ער עס געקענט זען, דער אר"י הקדוש פלעגט עס זען, ער פלעגט ווייזן רב חיים וויטאל, און די נשמה האט געזאגט אינאיינעם מיטן גוף נשמת, די נשמה איז צוריק געגאנגען צו אירע העכערע פלעצער. לויטן סיסטעם פון עליית עולמות די נפש רוח נשמה חיה יחידה, און דער גוף האט זיך דא געבוקט פארן אייבערשטן, און דאס איז וואס אונז זאג מיר אין נשמת. כל ברך לך תכרע. כל קומה לך לבד תשתחווה. כל הלבבות ייראוך, דאס גייט אויף אייביג, אפילו נאכדעם ווען מען שטארבט ברענגט ווייטער די נפש החיים אזוי. א מענטש מיינט אז ווען מען גייט ארויף אין גיהנום ווערט מען אפגעזונדערט פון אלע זיינע חטאים, און ער בלייבט א נייער מענטש? זאגט ער ניין. דער זעלבער מענטש וואס דו האסט דא געטוהן, דיינע שלעכטע מידות מיט דיינע שלעכטע תאוות רעות, אלעס נעמסטו מיט אין הימל. ס'איז דא א מעשה פון עפעס א דיבוק, ס'איז אריין אין א מענטש און ער האט אנגעהויבן צו וויינען ווי שלעכט ס'איז אים, ער דרייט זיך אין כף הקלע, ס'איז צרות, דער מצב איז געפערליך. אינמיטן האט ער אנגעהויבן צו רעדן אזאלכע ניבול פה, אזוי ווי ער האט גערעדט דא אויף די וועלט. האט אים דער גרויסער צדיק וואס האט געוואלט ארויסטרייבן דעם דיבוק געפרעגט, וויאזוי איז דאס אז דו רעדסט די זעלבע ניבול פה? זאגט ער, דו מיינסט אז דארטן וואו מען קומט אריין אויף יענע וועלט איז מען אנדרעש ווי מען איז דא? אזוי ווי מען פירט זיך אויף דא פירט מען זיך אויף דארט. איך לייד נאר יסורים ווייל איך לויף ארום אין כף הקלע, מ'ווארפט מיך פון איין וועלט אויף די אנדערע ווייל איך האב געזינדיגט, אבער. און למעשה, אלע מידות רעות נעמט מען מיט, דער גיהנום איז בסך הכל טוט אויף אזויפיל אז ס'טוט אראפנעמען די זהמה פון די עבירות, אבער די מידות רעות מיט די ניבול פה וואס כ'האב גערעדט דא, דאס בלייבט. ער ברענגט א ראיה צו דעם פון א חזל. די חזל, ס'איז דא אסאך פלעצער אין ילקוט אין אנדערע פלעצער, ס'איז דא מסכת גיהנום שטייט אזוי, רשעים משפט מען אין גיהנום, ס'קומט שבת קודש לעשט מען אויס דעם פייער און מ'גייט ארויס, גייט נישט אין עולם הבא ווייל זיי זענען דאך נאך רשעים, אבער מען גייט ארויס פון גיהנום, פונעם מינוט מען איז ארויס פון גיהנום זעצט מען זיי אריין דארטן ווי ס'איז דא הרי שלג, גרויסע בערג פון שניי, זאלן זיך אביסל אפקילן פון די היץ פון גיהנום פון א גאנצע וואך, אז זיי זאלן קענען ווייטער אויסהאלטן די יסורים די אנדערע וואך. אזוי שטייט אין מסכת גיהנום, זאגט ער דארטן אין מסכת גיהנום אז די רשעים זיי זעען ס'קומט שוין פאר נאכט מוצאי שבת מ'דארף זיי שוין צוריק טראגן אין גיהנום, זאמלען זיי צאם אסאך שניי פון הרי שלג און זיי ווילן עס מיטנעמען ס'זאל זיי זיין אין גיהנום נישט אזוי הייס, זאגט דער אייבערשטער וואס מיינט עטס דאס? עטס זענט עוסק דא אויך אין גניבה? דא איז נישט דער עולם הזה, דא איז דער עולם הבא, דא איז נישט דא קיין גניבה, וואס גנב'עט עטס דא? זאגט דער נפש החיים, זעהט מען דאך פון דעם אז אזוי ווי מען פירט זיך אויף דא פירט מען זיך אויף דארט, דער פעקט וואס מען איז געשטארבן איז נאר געווארן א פירוד צווישן דעם נשמה און דעם גוף, אבער די נשמה איז אלץ די זעלבע מיט די זעלבע פארשמירעכטס מיט די זעלבע מידות רעות, מיט די זעלבע כעס, מיט די זעלבע רציחה, פונקט די זעלבע ווי זי איז דא געווען מיטן גוף, מען האט נאר אראפגענומען א פיס פארן מענטש, דער מענטש בלייבט די זעלבע. מען האט אוועק גענומען די נשמה, די נשמה דארף דורך גיין אסאך אסאך צייט ביז זי וועט ווערן אויסגעלייטערט, יעצט דאס איז די נפש, די נשמה, עולם שנה און נפש, יעצט כדי א מענטש זאל פארשטיין ווי אזוי רייניגט מען זיך טאקע אפ פון די אלע זאכן, איז נאר דא איין זאך, קבלת התורה, מען איז מקבל די תורה, און דער אור פון די תורה העלפט אז מען זאל קענען ארויסקריכן פון די אלע זאכן. ווייל טאמער קריכט ער נישט ארויס ווען ער איז דא אויף די וועלט, ווען ער קומט אן אויף יענע וועלט איז עס א נצחי, העט ער שוין קיינמאל נישט חלילה ארויסקריכן, די גיהנום קען אים דאס נישט העלפן ארויסקריכן. יעצט אז מען וויל האבן א מושג וואס דאס הייסט נצחי, אויף אייביג, איז דער מכתב מאליהו ברענגט א מורא'דיגן געדאנק, ער זאגט למשל, ס'זאל זיין א ריזיגער בארג וואס זאל זיין אנגעפילט מיט ווייץ, א ריזיגער בארג, וויפיל דו קענסט דיר משער זיין, פון די ערד ביז צום הימל, און איינמאל אין צען טויזנט יאהר זאל קומען א פייגעלע, זאל אוועקנעמען איין ווייט און זאל עס אוועקטראגן. וויפיל צייט גייט געדויערן אז דער גאנצער בארג זאל ווערן אוועקגעטראגן די ווייט? זאגט ער, מען קען האבן אן השגה, איינמאל אין צען טויזנט יאהר, איין שטיקל, מ'עט רעכענען וויפיל ווייט ס'איז דא. זאגט ער, נצחי, איז אינגאנצן נישט קיין ערך צו דעם משל. נצחי איז לנצח נצחים אויף אייביג, און אזוי גייט דער מענטש בלייבן אויף אייביג, רחמנא לצלן, איז אז מ'איז מקבל אויף זיך דעם עול תורה, און מ'ברענגט אין זיך אריין גוטע מידות, בין אדם לחבירו, און אזוי ווייטער, וועט עס די הייליגע תורה אים אויסלייטערן אז ער זאל מצליח זיין, און ער זאל קענען שטייגן, און די אלע אלטע זאכן, די שלעכטע מידות וואס ער האט שוין קונה געווען אין זיך, זאלן אלע אוועקגיין פון אים, און ער זאל עס קענען מהפך זיין, ממש אז ס'זאל אלעס ווערן לטוב. יעצט אויב עטס געדענקטס, כ'האב ענק געברענגט די גמרא אויבן, פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש, אז רבי יוחנן האט געבעטן ריש לקיש ער זאל אויף זיך מקבל זיין דעם עול תורה, האב איך ענק געזאגט, כ'ל ענק שוין אמאל באלד שפעטער ביים שיעור מסביר זיין וואס איז דאס דער עול תורה. לאמיר רעדן אביסל וועגן דעם עול תורה. צוויי מענטשן גייען ארבעטן. איינער איז דער באלעבאס, ער אונט א ריזיגע קאמפאני, און יעדן טאג מאכט ער שווערע מיליאנען דאלער. און נאכדעם איז דא דער ארבייטער. דער ארבייטער קומט אריין, און ער פאנטשט דעם קלאק, און ער מאכט זיך באקוועם, און נאכדעם הייבט ער אן אביסל צו ארבעטן, און ער ווערט מיד, און ער דארף א שטיקל א ברעיק, און א לאנטש ברעיק, און א קאפי ברעיק. און ער קוקט די גאנצע צייט אויפן זייגער, ענדליך ס'איז שוין געווארן פינעווע א זייגער, די בעל קלינגט און ער איז אהיים. דעיס הייסט אן עול, ער האט אויף זיך א געהעריגן עול. א עול פון וועם? אן עול פון באלעבאס. ווען ער טוט נישט דעיס אלעס, קריגט ער נישט סוף וואך קיין וועידזש. ער קריגט נישט קיין וועידזש, האט ער נישט וואס צו לעבן. דער באלעבאס גייט אויך אריין אין דעם זעלבן פאבריק, ער פאנטשט נישט קיין קלאק, ער קומט א האלבע שעה פריער, ער קען אמאל זיצן. ביז נאך פינעווע, נאך זעקסע, נאך זיבענע, נאך אכטע, ביינאכט אינדערהיים נעמט ער זיך נאך מיט אביסל פעיפער ווארק, ער האט אויך אן עול, וואס איז דער חילוק צווישן דעם עול פון באלעבאס און דעם עול פון דעם ארבייטער, דער עול פון דער ארבייטער טוט עס פשוט געצווינגענערהייט ווייל ער האט נישט קיין ברירה, די מינוט ער זאל געווינען א לאטערי אבער ער זאל האבן גענוג געלט צו ער גייט ריטייערן האט ער גארנישט מיט דער פאבריק, סאו ער האט אויכעט אן עול אבער נישט דעם עול. וואס דער באלעבאס ער האט אן אנדערע מין עול, ער האט אן עול פאר זיינע וועידזשעס, דער באלעבאס האט אן אנדערן עול, ער האט אן עול וואס ער איז פרייליך מיט זיין עול, ס'איז ביי אים נישט קיין פראבלעם, פארקערט ווען ער איז אויף נאך דריי שעה ביינאכט און ער זעט ער האט געמאכט נאך א בעסערן דיעל, און ער האט געמאכט נאך א דזשיניעס אינוועסטמענט, ער, ביי אים איז דאס נישט קיין עול, ביי אים איז דאס א מחיה, ווייל פארוואס איז עס נישט קיין עול, ס'איז דאך אים יא אן עול, אבער ס'איז אן עול ווייל ער ווייסט הי געט סאמטינג אוט אוו איט, די זעלבע אויכעט. די גאנצע ענין וואס אונז גיימיר מקבל זיין יעצט שבועות דעם עול תורה, אונז זעמיר פין די בר מצוה, קודם פין ווען מיר געבוירן זעמיר אידן, פין די בר מצוה האמיר מקבל געווען אויף זיך דעם עול תורה און עול מצוות, וואס זעמיר יעדעס יאר מקבל נאכאמאל דעם עול תורה, דעם עול תורה, דעם עול תורה, וואס מ'איז בעיסיקלי מקבל איז דעם עול תורה, דאס מיינט אזוי, דער מענטש דער באלעבאס ער האט אויך אן עול, אבער ער איז צופרידן ווייל ער האט דעם עול פין געלט, ער מאכט געלט, דער ארבייטער, הע. מאכט גארנישט, ער באקומט אויף די שעה און ער איינפאך ארבעט פאר זיין שטיקל ברויט. ביי אונז איז דער עול תורה וואס מ'איז מקבל, דער עול תורה איז אז דאס איז תורה הקדושה, דאס איז אונזער לעבן, דאס איז יקרה היא מפנינים, דאס איז ביי אונז מער ווערט ווי אלע גאלד און אלע זילבער פון דער וועלט, דאס איז ביי אונז מתוקים, ס'איז זיס מדבש ונופת צופים. דאס איז ביי אונז דאס גרעסטע און דאס הייליגסטע. דאס איז בדוגמת בערך אזוי ווי דער באלעבאס וואס ער האט אן עול אבער ער מאכט א מיליאן דאלער יעדע צוויי חדשים. ער איז פרייליך מיט דעם עול, ער וויל דעם עול און ער וואלט געוואלט אז דער עול זאל ווערן מער, ער זאל קענען מאכן נאך מער געלט. און דאס זעמער אונז מקבל יעדן שבועות נאכאמאל. אונז זעמער מקבל אן אלטע קבלה וואס אונז זעמער מושבע ועומד מהר סיני. אונז זעמער מקבל. אַ זאַך וואָס מע האָט אונדז אויסגעלערנט פֿון ווען אונדז זעמיר געבוירן געוואָרן, אונדז זאָל מען זיך פֿירן אויפֿן ייִדישן וועג. אונדז זעמיר מקבל אַ זאַך וואָס בײַ דער בר-מיצווה האָט מען עס אונדז מקבל געווען, אַז אונדז זעמיר אַ גדול, אונדז זעמיר מחויבֿ בתּורה ובמצוה. אונדז זעמיר מקבל יעצט אַ נײַעם עול תּורה, אַז אונדז ווייס מיר אַז די תּורה איז נישט קיין עול, פֿאַרקערט, די תּורה מיט דעם וועט מען אונדז זוכה זײַן לחיי עולם הזה און לחיי עולם הבא, און במילא זעמיר אונדז מקבל דאָס מיט אַ נײַער ליבשאַפֿט, און די נײַע ליבשאַפֿט גייט. וועט זיין פאר אונז אזוי ווי דער באלעבאס וואס ער איז מקבל דעם עול ווייל ער וויל מאכן נאך געלט, אונז וועמיר מקבל זיין מיט אזא ליבשאפט אז דאס וועט אונז ברענגען אז די תורה וועט זיין פרה ורבה, ס'וועט אונז מערן זיך ביי אונז, ס'וועט אונז ארויסנעמען פון אלע שמוץ, פון אלע שלעכטע זאכן און פון אלע. נישט גוטע זאכן וואס אונז האמיר געטוהן, און עס וועט אונז אריינברענגן צו דעם העכסטן סארס פון דביקות השם, דאס איז וואס אונז גיימיר מקבל זיין יעצט שבועות.
און די תורה הקדושה טוט אויכעט צאמשטעלן, עס איז נישט דא קיין מקום און קיין זמן, שטעלט עס צאם די נשמה מיטן גוף, וואס די נשמה וואס זי קומט ארויף אין הימל איז נישט דא קיין זמן, און דא אויף די וועלט איז יא דא זמן. ס'שטייט די גמרא ברענגט אז עפעס א טייעא עפעס א מענטש וואס ער דרייט זיך אין מדבר האט געוויזן פאר איינע פון די אמוראים, קום כ'וועל דיר ווייזן, וואו קורח איז איינגעזינקען ווייזט ער דארטן אז ס'איז דא א גריב, ס'קומט ארויס א רויעך און מ'הערט דאס געשרייעכץ משה אמת ותורתו אמת ואנו בדאים. יעצט די כאטשיג דאס איז שוין געווען מסתמא טויזנט יאר שפעטער, מ'האלט עס אין איין איבערזאגן, פארוואס? ווייל ס'איז אזוי, אויף די וועלט איז א עולם וואס גייט אדורך, א מענטש קומט אראפ דא אויף וויפיל יאר ער קומט אראפ, און במילא מוחל צו זיין איז אויך זייער גרינג ווייל. האט ער באבלט האט ער נישט באבלט האט ער שוין באבלט האט איבערגעבעטן ס'גאנצע מין עולם עובר ס'גייט דורך טאמער אבער רעדט מען פון עולם הבא דאס איז א נצחי א נצחי איז נישט דא אזא מין זאך וואס ס'שטעלט זיך אפ ס'נישט א יאר שפעטער האט מען זיך שוין צוגעוואוינט צו די עבירה צען יאר שפעטער האט מען זיך שוין צוגעוואוינט צו די בזיונות וואס מ'האט געהאט ס'ווערט קיינמאל נישט פאר. שוואכערט, און ס'גייט אלץ ווייטער און ווייטער ווייל ס'איז א נצחי, איז דארטן ווען ס'האט זיך געהאנדלט אז די מענטשן זענען געווען אונטער דער ערד זענען שוין נישט געווען אויף די ערד, האלטן זיי אין איין איבערזאגן דאס מיטן זעלבן ברען מיטן זעלבן פלאקער, איז במילא ווען א מענטש טוט נישט תשובה דא אויף די וועלט און ער קומט אן אויף יענע וועלט און. ער קומט אן מיט א פעקל חטאים, דאס איז נישט דער פשט די ערשטע יאר און די צווייטע יאר און די דריטע יאר ווערט גרינגער, פינף הונדערט יאר ארום וועט זיין פונקט די זעלבע בושה, און ממילא דארף מען זיך מדבק זיין צו די תורה וואס די תורה טוט אלעס אפוואשן, דא אויף די וועלט קען מען אלעס געבן א וואש אפ, און איינמאל אז מען געבט א וואש אפ די אלע זאכן קומט מען אן אויף יענע וועלט ריין אזוי ווי עס דארף צו זיין. דער הייליגער ווילנער גאון איז מסביר אויפן פסוק אז ימלא שחוק פינו זאגט ער אזוי, שחוק, איז ווען איינער מען זאגט אים ס'איז פאר אים געשען עפעס א גרויסע נס צו ער האט געווינען א גרויסע לאטערי דעם כאפט ער קודם א שחוק א גוט געלעכטער און נאכדעם בלייבט ער בשמחה. זאגט דער ווילנער גאון ווען משיח העט קומען העט זיין אזא מין אנדערשקייט ווי ס'איז היינט אז אז ימלא שחוק פינו מ'העט האלטן אין איין לאכן א גוט געלעכטער מען העט נישט אוועק גיין פין דעם געלעכטער צוצוקומען צו דעם שמחה ווייל דאס גיין אוועק פין געלעכטער העט אויך זיין אן אייביגקייט סאו צו פארפאסן אזא מין אייביגקייט איז זייער א שלעכטע זאך, און דווקא אויף די וועלט קען מען עס מתקן זיין וועגן מקום און זמן, ס'איז אריינגעלייגט אין מקום און זמן, און ממילא מיט די תורה קען מען אלעס אויסארבעטן. און יעצט וויל איך ענק זאגן זייער א אינטערעסאנטע זאך. די גמרא זאגט אז דער אייבישטער איז געגאנגען און געוואלט פארקויפן זיין טאכטער, די אידישע טאכטער, די תורה, געוואלט פארקויפן, גייט ער צו עשיו, גייט צו ישמעאל, ער בעט יעדן איינעם, אפשר ווילט עטס קויפן די תורה? בקיצור, ישמעאל פרעגט אים וואס ס'שטייט דארט, זאגט אים דער אייבערשטער דארט שטייט לא תרצח און אזוי ווייטער, יעצט באמת א גוטער סעילעס מאן ווייסט אז ער וויל פארקויפן א זאך, הייבט ער אן אזוי, דארטן שטייט אז מ'זאל עסן שבת גוטע קוגל וקראת לשבת עונג, מיט אהער מיט אהין, פורים דארף מען שיכורן, ענד ביי דע וועי ס'דא אזא זאך ווי לא תרצח אויך, אבער אז דו גייסט יענעם פארקויפן דעם לא תרצח, טשי, אוודאי וועט ער עס נישט נעמען. וואסערע מין סעילס טאלק איז דעי? די תירוץ איז זייער פשוט, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל א משל. א מענטש קומט אריין, ער זעהט איינער האט עדווערטייזט ער פארקויפט א יעכט, א יאכט, קיצור קומט ער אריין, זעצט ער זיך אראפ, און ער זאגט אים, און וויפיל ווילסטו פארן יאכט? זאגט ער, רבי איד, גייט ארויס פון דא. פרעגט ער, וואס איז? ער האט דאך גע'עדווערטייזט איר ווילט פארקויפן, און איך קום עס קויפן. זאגט ער, ניין ניין ניין ניין ניין. איר קומט נישט, איר קומט האַנדלען. ווען איר קומט האַנדלען, גייט זיך ערגעץ אַנדערש. איך האָב צו אײַך נישט קיין צײַט. דאָ קומט מען אַרײַן, מען לייגט אַראָפּ צוואַנציק מיליאָן, וויפֿל דו האַלטסט ס'איז ווערט, צו דרײַסיק מיליאָן, און מען וואַקט אַרויס, אַ ביסל אַרויפֿגעצאָלט, אַ ביסל אַראָפּגעצאָלט. דאָס איז, דאָס איז נישט קיין האַנדלען-ביזנעס. די זעלבע אויך. און דער אייבערשטער האָט געזען, אַז די אומות-העולם האָבן אים גראָד געפֿרעגט, וואָס שטייט אין דער תּורה?

פרשת במדבר מען ציילט און נאכדעם איז שבועות און דאס איז פון די תקנות פון עזרא הסופר כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט באריכות אז נאך בחוקותי זאל מען אויפהערן כדי און מען זאל ליינען נאך א פרשה במדבר כדי ס'זאל זיין א הפסק צווישן די תוכחה און צווישן שבועות ווייל שבועות איז דאך ראש השנה לאילנות און די זעלבע אויך אין פרשת כי תבוא ליינט מען ניצבים פאר ראש השנה ס'זאל זיין תכלה שנה וקללותיה על כל פנים דאס יאר איז א ספעציעלע יאר ווייל דעמאלטס ווען ס'געפאלט זיך ראש השנה דאנערשטאג און ס'געפאלט זיך אין אן עיבור יאר דעמאלטס איז דא א עקסטערע פרשה וואס דאס איז נשא ווייל נארמאל נאך במדבר וואלט שוין געווען שבועות באט עניוועי נארמאל ווען ס'איז אין יעדן געהעריגן יאר איז במדבר און נאכדעם קומט שבועות עס זאגט דער חידושי הרי"ם פארוואס שטייט איש על דגלו באותות זאגט ער יעדער איד דארף וויסן אז ער זאל בלייבן אויף זיין פלאץ, און דאס איז די מצוה פון הגבלה וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר די אידן, איז די ווארט איז אז א אידישע נשמה ווען מען זאגט אים נישט ער זאל זיך אפשטעלן גייט ער ווייטער ווייטער ווייטער ווייטער ווייטער אן א לימיטעישאנס, און און דער אייבערשטער האט געמוזט אנזאגן פאר משה רבינו ויאמר ה' אל משה, דאס איז א פסוק אין שמות י ט פסוק כ א. רד העד בעם פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב ווייל דאס איז דער איד דער איד ער וויל נאך און נאך ער פלאקערט אויף נאך און נאך ער האט נישט געפרעגט דעם אייבערשטן וואס שטייט אין די תורה דער איד האט דארט געשריגן נעשה ונשמע און דער אייבערשטער זאגט אים ווייטער וגם הכהנים הנגשים אל השם זאלן יתקדשו פן יפרוץ בהם השם. און נאכדעם זאגט משה רבינו צוריק פארן אייבערשטן ויאמר משה אל ה' לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העדותה בנו לאמור הגבל את העם וקדשתו, אבער דער איד וויל ער וויל ער וויל גיין העכער העכער און העכער. יעצט אז ס'קומט אזא מין הייליגער טאג וואס דאס איז שבועות וואס דאס איז קבלת התורה, כ'וויל ענק זאגן א שטיקל אור החיים הקדוש וואס דער אור החיים הקדוש זאגט וואס ביים אייבערשטן מיינט דער הייליגער טאג. און נאר מוזטו פארשטיין וואס דאס דארף מיינען ביי אונז דער הייליגער טאג. ס'איז דא א פסוק, שמות, קפיטל י ט, פסוק א', בחודש השלישי, דעם דריטן חודש לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. נאכדעם שטייט ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. יעצט דער ויסעו מרפידים, פון דארט זענען זיי דאך ארויסגעגאנגען. נו, איז דאך דער פסוק שלא בסדר, ס'וואלט קודם געדארפט שטיין ויסעו מרפידים. אדער בחודש השלישי ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני וואס זאגסטו קודם אז באו מדבר סיני נאכדעם הייבט זיך אן ויסעו מרפידים זאגט דער אור החיים הקדוש מורא'דיגע ווערטער. ואולי שהוא על דרך אומרם אהבה מקלקלת השורה ווען מ'האט ליב א זאך גייט מען ארויס פון די גלייזן להקדים המאוחר מ'זאל מקדים זיין

ווען וועלן שוין די אידן אנקומען אויף מדבר סיני? לזה וועגן דעם כשהגיעו שמה ווען זיי זענען דארט אנגעקומען לא עצרו כח לספר סדר הדבר כביכול האט זיך נישט געקענט איינהאלטן די כוחות ער זאל דערציילן ותיכף קדמה הודעה באומרו ביום הזה באו מדבר סיני קודם האט ער אראפגעלייגט א יסוד ביום הזה זענען שוין ברוך השם אנגעקומען אויף מדבר סיני הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמחו שמים וארץ. און די הימל און ערד האבן זיך געפריידט, כי זה הוא תכלית הבריאה ותקותה. אחר כך חזר הכתוב, נאכדעם האט ער די תורה איבערגע'חזר'ט פון ווי זיי זענען ארויסגעגאנגען. עס איז מורא'דיג וואס דאס איז ביים אייבערשטן דער טאג, און שטעל דיר פאר וואס דאס זיין דארף זיין ביי אונז דער טאג. יעצט דער זוהר הקדוש ברענגט אונז א מורא'דיגע זאך, דער הייליגער זוהר ברענגט אונז,

די הייליגע טהרה דמטא עליה בההוא ליליא קומט דעמאלטס ביינאכט ואתדכי און ער ווערט ריין. יעצט, סווערט געברענגט פונעם הייליגן קאזשניצער מגיד אז סשטייט שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, פרעגט דער קאזשניצער מגיד א קשיא אונז ציילן מיר נישט קיין פופציג טאג, סנישט געהערט איינער זאל זאגן היום חמישים יום, ציילן מיר נאר ניין און פערציג. זאגט דער קאזשניצער מגיד א מורא'דיג ווארט, אפילו א איד איז דורכגעפאלן און ער האט נישט געציילט די ספירה, איז לויטן זוהר הקדוש האט ער דאך נישט קיין שייכות מיט טהרה און מיט די תורה הקדושה. זאגט ער, אין דעם ניין און פערציגסטן טאג וואס דאס איז ערב שבועות איז אזוי גרויס און אזוי הייליג אז ער קען מתקן זיין די גאנצע תספרו חמישים יום, די אלע ניין און פערציג טאג איז מיט דעם איינעם טאג, הייסט עס אזוי ווי ער האט אלעס געציילט. מורא'דיגע ווערטער, סא דער אייבישטער וויל אונז זאל מען זיך מטהר זיין און מקדש זיין און מקבל זיין די תורה און מיט די תורה וועט מען קענען אלעס אלעס אויסדרייען, צוריק דרייען צום גוטן. יעצט איז נאר דא איין שאלה, א מענטש געט זיך א קוק אום, איך בין שוין אן אלטער מענטש, איך בין שוין פופציג זעכציג, כ'האב שוין נישט די כוחות, וואס גיי איך יעצט טון? כ'האב אפגעפוסטעוועט א גאנץ לעבן, יעצט וועט מיך דער אייבישטער אננעמען? דאס איז וואס רבי האט געוויינט בכה רבי יש קונה עולמו בשעה אחת, דו ווייסט נישט וואס איין מנחה איז ביים אייבישטן. דו ווייסט נישט וואס איין קריאת שמע איז ביים אייבערשטן, דו ווייסט נישט וואס איין גוטע מחשבה, ווי אונזער הייליגער רבי פלעגט וויינען די הייליגע טעג, איין מחשבה א איד האט צום גוטס גייט נישט פארפאלן, דו ווייסט נישט וואס דאס מיינט פארן אייבערשטן, אפילו ווען דו האסט אפגעפוסטעוועט א גאנץ לעבן, די גמרא זאגט אז נבוכדנצר ווייל ער האט געמאכט דריי פסיעות פארן אייבערשטן איז האט ער געווארן א מולך בכיפה, אויף די גאנצע וועלט האט ער געוועלט. דיג, ווייל דער אייבערשטער באצאלט פאר די גוים אויף די וועלט, שטעל דיר פאר, דריי טריט פארן אייבערשטן ווען דו גייסט ביי די שמיני עשרה צוריק צו וועג, דאס איז גענוג ביכולת ווען ס'זאל זיין שכר מצוה בהאי עלמא אז דו זאלסט קענען זיין א מושל בכל העולם כולו, וואס געווען נישט די פרעזידענט פון אמעריקע, נאר די פרעזידענט פון די גאנצע וועלט, דער קעניג פון די גאנצע וועלט, און דער אייבערשטער האט עס אים אפגעצאלט אויף די וועלט פאר נבוכדנצר, איז במילא איז ער געווען א מושל בכיפה, און שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט אויסצוטרעטן פארן אייבערשטן דריי טריט. שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט א קריאת שמע און א טבילה און א שמונה עשרה, און דער בעל דבר זאל דיר נישט איינרעדן ביסט שוין צו אלט, דער אייבערשטער ברויך שוין נישט דיין עבודה, ער ברויך פון יעד איד'ס עבודה, דו ווען וועסטו וויסן אז דער אייבערשטער ברויך נישט דיין עבודה ווען דו שטארבסט, ווייל דעמאלטס שטייט ווייל במתים חפשי, ביז דעמאלטס אז ער האלט דיך דא האט ער פון דיין עבודה א געוואלדיגן נחת רוח. כ'וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך ס'ווערט געברענגט אין די לעכעוויטשער ספרים זייער אסאך. ווען א מענטש איז מעמיד אפילו א קליינעם נסיון, כאטשיג ער פאלט דורך, למשל ער גייט אין גאס, ער האט זיך אוועקגעבויגן איינמאל, ער האט געזען א נס, א דבר ערווה, ער האט זיך געז. נאכאמאל געזען מיט א דבר ערווה, ער האט זיך אוועקגעבויגן דעם קאפ, קיצור נאך פינף מינוט גיין אין גאס האט ער שוין נישט אויסגעהאלטן, ער האט יא געקוקט און ער האט זיך ליידער פארקוקט. נו, לכאורה וואס הייסט דאס? הייסט אז ער איז דורכגעפאלן, ס'איז א שאד געווען זיין גאנצע ארבעט. ניין, ביים אייבערשטן ארבעט עס אנדערש, ס'ארבעט אינגאנצן אנדערש. אונז געפינמער, ס'ווערט געברענגט אין מדרש, ווען אברהם אבינו געקומען מיט שרה'ן אויף מצרים, קומט ער דארט אן ביי די גרעניץ מיט א באקס, ער לייגט אריין שרה'ן אין א באקס און ער גייט דורך די בארדער מיט א באקס, זאגן די חברה גראד די בארדער פאטראל עפן דעם באקס, זאגט ער נע איך וויל נישט, וואס האסטו דא, זאגט ער וואס דו ווילסט, זאגט ער דו האסט וואל, אקעי ווייסטו וואס כ'על דיר באצאלן וויפיל ס'קאסט די די דוטיס פאר וואל, נאכדעם זאגן זיי ניין אפשר האסטו עפעס זילבער, ניין אפשר האסטו גאלד און אפשר האסטו גינגאלד, זאגט ער וויפיל דו ווילסט זאג די פרייז איך באצאל דיר, זאגן זיי ניין דו מוזט עס עפענען און מען עפענט עס און מען נעמט די שרה, האט באלאכטן די גאנץ מצרים און ויהללו אותה אל פרעה, די שכינה הקדושה דארף גיין צו פרעה דאס איז א שטיק חידוש. יעצט פרעגן די ספרים א קשיא, וואס האט אברהם אבינו געטון? ער איז געגאנגען נאך העכער מיט די פרייז, נאך העכער, קודם ער האט דאך פארשטאנען ווי העכער ער גייט מיט די פרייז וועלן זיי אלץ חושד זיין ס'איז דא נאך א טייערערע זאך, וואס וואס זאגט ער כ'צאל דיר דאבל די גרעסטע טעריף פון די אימפארט דוטיס איז האט דאך האסט דאך פארשטאנען אז זיי גייען דיר חושד זיין, און נאכדעם וואס איז געווען דער סוף? זיי האבן זי ארויסגענומען, און וואס האט אברהם אבינו יעצט געטון? איז ער דאך דורכגעפאלן, סאו בעסיקלי וואס איז ווערט געווען זיין גאנצן קריגן זיך מיט זיי א האלבע שעה צו א שעה? און נאכדעם וואס האט אברהם אבינו געטראכט? ער גייט טראגן שרה אין מצרים א קאסטן א גאנץ לעבן? זיי וועלן דאך עווענטשעלי זעהן די הייליגע שכינה הקדושה ויהללו אותה אל פרעה. וואס האט ער געטראכט? זאגן די הייליגע ספרים אזוי. דער אמת איז ער האט געוויסט מ'וועט זי טרעפן. ער האט עס אלעס געוויסט. נאר א איד יעדע מינוט וואס ער שלאגט זיך פארן אייבערשטן און ער געבט נישט אויף, אפילו די ענד אוו די דעי פאלט ער דורך און ער מוז, ארויסנעמען די שרה'ן, ער ווייסט אדער ער האט זיך געשלאגן פארן אייבערשטן, און די שלעגעריי איז געווען ווייל כדי ווען די אידן זענען שפעטער אריין געקומען אויף מצרים אין ערות הארץ און זיי האבן עס געדארפט אויסארבעטן כדי זיי זאלן קענען דורך קומען אלע זייערע נסיונות, האט שוין אברהם אבינו געמוזט דורך גיין נסיונות פארדעם. אבער דעי נסיונות וואס אברהם אבינו איז דורכגעגאנגען מיט דעי קריגערייען כ'על דיר עפן איך וויל נישט עפענען איך געב דיר וויפיל וואוילע ווערט איך געב דיר וויפיל גאלד איז ווערט און וויפיל גינגאלד איז ווערט דאס אלעס איז א חלק פון עבודת השם וואס דער אייבישטער האט הנאה און דעי געוואלדיגע מלחמה בלייבט לדורי דורות פאר די קינדער און פאר די אייניקלעך און פאר כלל ישראל עד סוף כל הדורות. כ'וויל ענק דערציילן א מעשה ס'איז דא אסאך. וואס זיי ווייסן, כ'האב עס שוין פארציילט אמאל, ס'איז געווען אמאל ווען מ'האט געוואלט אומברענגען אידישקייט אין רוסלאנד, זענען זיי אנטלאפן אויף שענגהאי, דאס איז געווען אין טשיינע, דעמאלטס האט זיך אויסגעבראכן א גרויסע מלחמה ווען זיי דארפן האלטן יום כיפור, ווייל ס'איז דא א אין. בעל המאור איז דא אז ווען דער אייבישטער האט ארויפגעהאנגען די זון מיטוואך אינדערפרי האט עס געלאכטן העכער ארץ ישראל, דארט האט דער אייבישטער ארויפגעהאנגען די זון, און די שאלה איז ביז ווי ווייט ס'האט געהאנגען, למשל מיט ווען איינער זאל יעצט גיין אין ירושלים און ער זאל א קוק געבן אינדערפרי ביי נץ החמה קען ער זעהן ביז ווי די שטראלן פון די זון גייען, סאו ווי שטעלט זיך דאס אפ? ווייל אין טשיינע איז אויכעט ליכטיג אין געוויסע פלעצער, נאר די שאלה איז צו דאס איז פון היינט, צו דאס איז דאס איז נאך פון נעכטן, און די שאלה איז וועלכן טאג ס'איז יום כיפור. דאס זעלבע איז מיט ספירת העומר ווען מ'פארט דארטן, און מ'פארט אויף אסטרעליע. ס'איז נישט יעצט אויף אריינצוגיין, ס'איז דא א ספר ס'הייסט אתר, על הקו התאריך הישראלי, דארט שטייט די אלע זאכן זייער שיין מיט פיקטשערס. יעצט זיי'ן אנגעקומען אויף שאנגהאי. און זיי האבן נישט געוואוסט, דער דער בעל המאור זאגט דער טבור הארץ, דאס טייטש ארץ ישראל איז דאך אין עיזשע, אין אזיע, איז צו גאנץ אזיע הייסט דער טבור הארץ צו נישט, צו דזשעפען ווערט אויך אריין גערעכנט אין דעם צו נישט, ווייל דזשעפען איז אויך א טבור הארץ אבער ס'איז דא א וואסער צווישן, ס'ווערט אפגעטיילט מיט א וואסער, עניוועי, איז געקומען. א בריוו פין די רבנות, זיי האבן אנגעפרעגט די רבנות, איז געקומען א בריוו אז מען זאל פאסטן דעמאלטס טאג, א טאג, געקומען א בריוו פין חזון איש און ס'איז געשטאנען איר זאלט עסן יענעם טאג, דעמאלטס ווען די רבנות האט געזאגט, זיי האבן נישט געוויסט איינער פין אנדערן פין די בריוון, און דער חזון איש האט געזאגט לויטן בעל המאור איז ערשט א טאג שפעטער יום כיפור. בקיצור, דא האנדלט זיך אידן זענען זענען אנטלאפן און זיי ווילן טוהן דעם רצון פונעם אייבערשטן און זיי ווייסן נישט וועלכן טאג צו פאסטן. יום כיפור. דער סוף איז געווען מ'האט מחליט געווען דא דא גאוני ארץ ביי די רבנ ברבנות איז געווען גאוני ארץ איך רעד יעצט נישט פון ציוניזמוס און די אלע זאכן איך רעד ס'איז געווען גרויסע גאונים נאכדעם איז געווען דער חזון איש דארף איך דאך נישט זאגן דער שר התורה אויף די וועלט בקיצור האבן זיך מיישב געווען זיי גייען פאסטן ביידע טעג זיי גייען פאסטן אַכט און פֿערציק שעה ווייל קיינער גייט זיך נישט ארומשפילן מיטן יום כיפור, זיי האבן עניוועי געהאלטן אז ביז א פאר א שטיק צייט גייען זיי עניוועי שוין אנטלויפן פון דארטן, אזוי אז ס'פעלט נישט אויס וועגן איין יום כיפור מען זאל חלילה עובר זיין אויף א איסור דאורייתא. ס'איז געווען דארט איינער דער וואס האט זיי צוגעהאלפן א גוי א כינעזער און ער האט צוגעקוקט אזא ווערטשאפט, איז ער אזוי נתפעל געווארן אז דער סוף איז געווען ער האט זיך אליינס מגייר געווען, ער האט זיי שטארק צוגעהאלפן זיי זאלן האבן אלע פערמיטס און נאכדעם האט ער זיך מגייר געווען און ער איז ארויפגעגאנגען אויף ארץ ישראל וואוינען. און ער ליגט דארט אויפן הר הזיתים, אויף אזאלעכע אידן זאגן מיר אונז יעדן טאג ועל גרי הצדק, איז על כל פנים לאמיר צוקומען צו די זאך. די בחורים האבן אפגעפאסט צוויי טעג און צוויי נעכט, נארמאל גייט מען אריין אין קאך און מען עסט פון אלע זייטן, די בחורים האבן אבער געוויסט אז די רצון פון זייער ראש ישיבה רבי חאצקל איז געווען אז אפילו יום כיפור, מוצאי יום כיפור, פאר מען גייט נאך עסן זאל מען האבן דעם געהעריגן נאכט סדר, אזוי איז געווען נאך אין די מיר פאר זיי זענען אנטלאפן. קיצור האבן זיי געוואלט געבן א מתנה פאר זייער ראש ישיבה און זיי האבן אים געוואלט ווייזן, אונז האמיר דיך ליב און אונז עדמייערן די תורה וואס דו האסט אונז געלערנט און אונז גיימער צום סדר שטאטס מען זאל גיין גראד עסן כאטשיג מען האט געפאסט צוויי טעג און צוויי נעכט. ר' חאצקל איז געווארן אזוי באגייסטערט דערפון, אז ער האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט א מוסר שמועס האט ער געזאגט קינדערלעך. ס'איז געווען א מענטש האט געבויט א ריזיגן טורעם. א שיינעם הויז מיט א ריזיגן טורעם, ער האט שוין געהאלטן ממש ביים ענדיגן די לעצטע מינוט דעם טורעם, האט ער זיך געגעבן א גליטש אויס פונעם דאך און ער איז געגעבן א פאל אראפ, ער פאלט אראפ נעמט ער זיך וויינען, יוי, מיין גאנץ הויז מיטן טורעם האט צוזאמגעפאלן, יוי! זאגן זיי אים, ניין מיין קינד, נישט דאס הויז איז צוזאמגעפאלן און נישט דיין טורעם איז צוזאמגעפאלן, דו ביסט אראפגעפאלן. אז דו'סט דיך אויפהייבן וועסטו זעהן ווייטער אז אלעס שטייט זאגט ר' חאצקל געזאגט אזוי יעדער בויעט ראש השנה און יום כיפור מען בויעט א טורעם און נאך א טורעם און נאך א טורעם און ס'קומט נאכדעם במשך'ן יאר פאלט מען נעבעך אראפ מיינט מען דאך נעבעך אז דער גאנצער הויז מיטן טורעם איז צוזאמגעפאלן זאגט ער ניין קינדערלעך עטס זענטס אביסל אראפגעפאלן און עטס קענטס ענק צוריקשטעלן אבער דאס וואס עטס האטס אויפגעבויעט א טורעם א הויז מיט א טורעם, דאס בלייבט אויף לנצח נצחים, אויף אייביג, דאס ווערט קיינמאל נישט בטל, און נישט נאר פאר דיר העלפט עס, נאר פאר כלל ישראל, פאר אלע אידן העלפט עס, יעדע מסירות נפש וואס איינער גייט דורך און ער זינדיגט נישט העלפט עס פאר גאנץ כלל ישראל, און אפילו ווען מען פאלט אראפ און מען זינדיגט און מען געבט א קרעכץ, ווי אונזער הייליגער רבי פלעגט אונז אלס וויינען ראש השנה יום כיפור אן ערליכן קרעכץ פארן אייבערשטן, קען מען זיך צוריק אויפהייבן. און די אלע נסיונות וואס ד'האסט דורך געגאנגען ביז יעצט, דאס אלעס בלייבט אויף אייביג. ווי די משנה זאגט יפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי עולם הזה. איז הרב דעסלער שרייבט, דאס מיינט אזוי, נישט וויפיל דו האסט אינדזשויט די וועלט, נאר ז'דו זאלסט נעמען אלע קעניגן מיט אלע רייכע מענטשן וואס האבן געלעבט אויף די וועלט, און דו זאלסט נעמען יעדע מינוט וואס זיי האבן געלעבט, פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן ביז ווען ס'וועט אונטערגיין. די אלע תענוגים אינאיינעם איז נישט ווערד וויפיל איין מינוט פון עולם הבא. און דאס איז וואס אונז גיימער קונה זיין מיט די הייליגע תורה, אונז גיימער מאכן עולם נפש שנה אז ס'גייט נישט זיין קיין שום מניעות און אונז אויף די וועלט גיימער האבן אזא מין להתענג על השם אזוי ווי ס'עט זיין נאכדעם ווען מ'גייט אויף יענע וועלט צי ווען משיח עט קומען. די אלע תענוגים וואס ס'איז דא פון די אויף די וועלט מיט אלע אירע גליקן איז גארנישט קאמפעירד צו דעם וואס אונז גיימער באקומען ווען מ'עט זיך מדבק זיין צו די הייליגע תורה. יעצט כ'וויל רעדן נאך אביסל וועגן דעם ענין פון ספירת העומר, ס'שטייט תמימות תהיינה, מ'דארף זיין תמימות, ס'שטייט יעקב אבינו איש תם, ער האט געהייסן אן איש תם, תמימות, וועגן דעם שטייט יעקב אבינו לא מת, א מענטש וואס ער לעבט מיטן אייבערשטן מיט תמימות, וואס וואס דער אייבערשטער טוט איז אים גוט, אזא מענטש איז קיינמאל נישט געשטארבן, ער שטארבט קיינמאל נישט. דער שם משמואל זאגט אין פרשת אמור מורא'דיגע ווערטער, ער רעדט דארט ארום וועגן תמימות, מען דארף גיין תמימות מיטן אייבערשטן און וואס דער אייבערשטער טוט איז זיכער פאר זיין טובה און אלעס איז גוט און יעדע נסיון איז געמאכט ער זאל שטייגן העכער, זאגט ער אם האדם הולך בתמימות, ווען א מענטש גייט מיט תמימות ומקבל באהבה און ער איז מקבל אלעס באהבה, מסלק מעליו איז ער מסלק פון זיך כל המקטריגים, געהערט אזא סגולה ס'זאל אוועקנעמען אלע מקטריגים. ונושע און ער ווערט געהאלפן בכל דרכיו אין אלע זיינע וועגן, פארוואס? ווייל ער גייט מיט תמימות פונעם אייבערשטן, ברענגט ער א גמרא, די גמרא זאגט מאחר שקיבלת עליך הדין פטור אתה ביסטו פטור, דאס איז א מורא'דיגע זאך, מען איז יעצט דורך געגאנגען די שבע שבועות אז תמימות זאל מקבל זיין אלע גזירות פון אייבערשטן באהבה ס'איז זיכער אויף צו גוטס, דער אייבערשטער טוט נישט חלילה פאר קיינעם קיין שלעכט, און אוודאי מען זאל נישט גיין צו די בעל אוב מיט ידעוני'ס מיט די קבליסטן מ'האלט אין איין כאפן מיט טיישע סיש מ'האלט אין איין כאפן מיט אויס ארויס נעמען געלט פון מענטשן זענען מאפיאנערן זיי האבן קשרים מיט די מאפיא, ס'איז זיכער קלאר אז מען דארף זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן בתמימות און. די עיקר איז ס'זאל אויך זיין שלום צווישן כלל ישראל, כ'האב ענק שוין געזאגט דער חתם סופר טייטשט השם גבולך שלום, ווען איינער האט א גבול פון שלום חלב חיטים ישביעך, ס'דא אמאל א מענטש וואס ער זאגט אזוי איך בין א נארמאלער מענטש, אבער ווען איינער טאטשט אן מיינס א קינד ווער איך אזוי משוגע אז כ'על יענעם קענען כ'ווייס נישט וואס טון, אדער איינער זאגט איך בין זייער א נארמאלער מענטש א סאלידע מענטש ווען איינער בא'גנב'עט מיך מיט געלט דעמאלטס ווער איך אינגאנצן אויסער מיר, ס'הייסט דער מענטש האט א געוויל. זאגט דער חתם סופר השם זאלסט מאכן גבולך דיין גבול שלום. טאמער איינער וויל דיך ארויסנעמען פון די גלייזן זאלסטו זאגן דאס איז מיין גבול פון דעם לאז איך מיך נישט ארויסנעמען דעמאלטס חלב חטים ישביעך וועט ער האבן גוטע פעטע זאנגען. נו מען דארף זען ס'זאל זיין אביסל מער שלום אויכעט אין די שטאט מען זאל זיך נישט ארומרייסן איינער מיטן צווייטן מען קומט אין ערגעץ נישט אן מען שלאגט זיך פאר גארנישט. זיי דערציילן א מעשה, אמאל איז געווען דעם הייליגן בעל שם הקדוש'ס אייניקל דער תולדות, תולדות יעקב יוסף, ער איז געווען א קפדן, בקיצור אמאל האט ער געקלערט ער וועט גיין צום בעל שם הקדוש זיך אויסרעדן אז ער וויל ארבעטן אויף די מידה, איז ער געפארן אויפן וועג און ער טרעפט עפעס אן ארעם מאן, ס'איז א פראסטיגער טאג און ער גייט מיט צוריסענע קליידער און דער תולדות זאגט פאר אים אפשר רבי איד אפשר קומט איר ארויף אויפן וואגן איך גיי דאך יענעם וועג ווי איר גייט לאמיר אינאיינעם גיין. געבט דער איד א זאג אויב סאיז אזוי איז גוט אזוי סמיינט אז דער אייבערשטער האט עס אזוי געמאכט און מיר גוט אזוי איך דארף דארף נישט קיין וואגן איך דארף נישט פארן איך קען וואקן זאגט ער אים אבער סאיז דאך אייך קאלט איר האט צוריסענע קליידער כוועל אייך געבן געהעריגע אנטועכץ זאגט ער אויב סאיז אזוי איז גוט אזוי בקיצור אזוי האט ער זיך איינגעטענהט מיט אים א לאנגע צייט און יענער האט נישט געוואלט קומען און ער איז געפארן ווייטער. בקיצור, קומט אן צום הייליגן בעל שם הקדוש, דער בעל שם הקדוש האט אלעס מרגיש געווען בגודל קדושתו, געבט ער א זאג פארן אייניקל, זעהסט, אשרי העם שככה לו, וואויל איז א פאלק וואס אויב ס'איז אזוי, איז אים גוט אזוי. עניוועי, דאס איז מורא'דיג וואס מ'דארף ארבעטן דערויף. מ'דארף נישט וועלן איינכאפן אלעס וואס דער אייבערשטער גיבט דיר, דאס זאלסטו נוצן און האבן געזונטערהייט. באט עס איז דא נאך איין וויכטיגע זאך וואס מ'דארף רעדן, א מענטש פאלט אמאל ביי זיך ווייל ער האט שוין אפגעטון גאר גרויסע עבירות, וואס עס שטייט אויף דעם אז ס'אין לו חלק לעולם הבא צו כדומה, איז וויל איך וועגן דעם אויך רעדן אביסל, אונז געפינמער. ביי נעמי און רות. די רות וויל זיין א איד. נעמי זאגט רות זיי נישט ברוגז, דו קענסט קיין איד נישט זיין ווען דו שטעלסט דיך אויפן קאפ. אונז האמער א פסוק אין חומש לא יבוא עמון און מואב בקהל השם גם דור עשירי לא יבוא עד עולם. איז זאגט רות פאר נעמי איך ווייס נישט וואס עס שטייט ביי דיר אין די תורה ווייס איך נישט איך ווייס איין זאך איך וויל זיין א איד און איך גיי זיין א איד, זאגט זי איך פארשטיי נישט וויאזוי דאס קען נישט געשען, ויהי כי מתאמצת, זי האט זיך מורא'דיג געשטארקט, זי האט איבערגעקערט וועלטן, זי האט געזאגט, איך גיי זיין א איד, אפילו ווען דאס מיינט דער אייבערשטער כביכול זאל איבערשרייבן זיין תורה. מען האט געזען אין הימל אזא געוואלדיגע איינשפארעכץ צו זיין א איד, האט דער אייבערשטער כביכול אריינגעגעבן אין די סנהדרין דעמאלטס, און זיי האבן געזאגט, לא יבוא עמוני ולא עמונית, מואבי און ולא מואבית. אט דעמאלטס האט מען, איז אראפגעקומען פון הימל דער אמת'ער רצון השם פון עמוני ולא עמונית און מואבי ולא מואבית, ווייל די גאנצע טעם איז דאך אשר לא לא קדמו אתכם בלחם ובמים, נו, ס'איז נישט קיין דרך אז א פרוי זאל ארויסגיין, סאו וואס זעהן מיר אונז פון די רות, פון די פרשה רות, זעהן מיר איין זאך, אז מ'שפארט זיך איין קריגט מען דיין וועג און אז דו וועסט דיך נישט איינשפארן וועסטו פארפאלן גיין. וויאזוי דער אייבערשטער וועט עס מאכן, ער האט אראפגעשיקט דעמאלטס דעם געדאנק פאר די סנהדרין, און מ'האט גע'דרש'נט די יו"ד, וועגן דעם דוד המלך אין תהילים זאגט מקימי מיט א יו"ד מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו מושיבי מיט אלס מיט א יו"ד עקרת הבית, דעמאלטס איז אם הבנים שמחה האט מען געקענט ארייננעמען די באבע רות. ווען נישט וואלט מען זי נישט אריין גענומען. איז רבותי, אלע עונשים וואס שטייט אין די גמרא און די חזל און אין לו חלק לעולם הבא דאס איז נאר דעמאלס ווען דו פירסט דיך געהעריג. טאמער ויהי כי מתאמצת וועט דער אייבישטער כביכול שרייבן א נייע תורה און ער וועט דיך אריין נעמען ערגעץ פון אונטער ווי אזוי ווי ער האט אריין גענומען מנשה. יעצט איך מיין נישט ער וועט חלילה איבער שרייבן א נייע תורה אין די תורה ליגט אלעס נאר ער וועט אריין געבן אין די חזל דעם אמת'ן דרש וואס ער וויל אז מען זאל ארויסברענגען פון די תורה, עמון ולא עמונית מואב ולא מואבית. רבותי ס'קומט אן זייער א הייליגער טאג, ס'איז דא א גרויסע אויפגאבע, און מען דארף זיך זען צו נעמען אין די הענט אריין, מען דארף זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, מען דארף מקבל זיין די תורה, דער עול פון תורה וואס מען איז מקבל איז אז איך טוה עס מיט ליבשאפט, במילא בין איך אזוי ווי דער בעל הבית וואס אים באדערט נישט צו ארבעטן נאך א שעה אווערטיים, און יעדע זאך זאל גיין מיט ליבשאפט, נישט ווייל כ'מוז אזוי טון, דאס איז די מינימום און כ'טו די מינימום, ניין, מ'זאל עס טון מיט ליבשאפט און אז מ'וועט מקבל זיין אויף זיך דעם עול תורה וועט מען לעבן א לעבן פון נצח נצחים פון אייביג, און אויף די וועלט וועט מען נאך לעבן א לעבן פון נצח נצחים מכל שכן נאך אויף יענע וועלט וואס דאס וועט זיך קיינמאל נישט אויסלאזן, מ'וועט זיך איינקויפן און מ'וועט האבן אויף אייביג, דער אייבערשטער זאל העלפן אונז זאלן זוכה זיין צו א קבלת התורה אזוי ווי עס דארף צו זיין און אונז זאל מיר קענען באמת. דינען דעם אייבערשטן און מקבל זיין די תורה מיט ליבשאפט און פאלגן וואס שטייט אין די תורה און אז ס'איז דא גרויסע נסיונות אזוי ווי מ'געט יעצט גרויס געלט אז קינדער זאלן חלילה נישט לערנען שמע ישראל און זאלן נישט לערנען בראשית ברא אלקים, די אלע זאכן זענען נסיונות און מ'קען עקזיסטירן אן דעם און אז מ'וועט ווייזן פארן אייבערשטן אז מ'שלאגט זיך פאר אים דעמאלטס וועט דער אייבערשטער צוריקווייזן יאר השם פניו אליך, ויחנך ער וועט אונז געבן געלט, וישם לך שלום, עס וועט זיין שלום. איך האלט אז די גאנצע פארוואס ס'איז נישט דא שלום אין שטאט איז ווייל אהרן נעמט פונעם סקול דיסטריקט, זלמן לייב נעמט אויכעט, און מאטעלע נעמט אויכעט, און באטעלע נעמט אויכעט, און איך האלט דער אייבישטער איז מורא'דיג אין כעס, און דער כעס לאזט זיך אויס אז מ'זעהט אז קיינער איז נישט צופרידן, יעדער שלאגט זיך איינער מיטן צווייטן.
איך האלט אז ווען מען זאל אויפהערן די אלע שייגעץ שטיק מיט די אלע פראגראמען און מען זאל נישט לאזן מאלעסטן קינדער און מען זאל זיך פירן על פי תורה וואלט די גאנצע זאך בטל געווארן וואס באמת'ן איז נישטא קיין שום ריזן פארוואס מען שלאגט זיך יעדער איז שוין סאפיסטיקעיטעד און ארגענייזט וואס שלאגט מען זיך דער תירוץ איז דער כעס פון אייבערשטן שוועבט אין אלע גאסן אין די אין די וואלקענעס און אין די לופט, און דאס לאט נישט אז אידן זאלן זיין בשלום, און אז זענען נישט בשלום איז נישט דא קיין פרנסות, און אז ס'וועט נישט זיין קיין פרנסות חלילה וועט זיין א כיליון פון אידישקייט חלילה. שוין, דער אייבערשטער זאל אונז העלפן מען זאל האבן שכל און מען זאל זיך צושטעלן צום אייבערשטנ'ס תורה, און אונז זאל מיר אלע האבן אסאך נחת פון די קינדער, פון די אייניקלעך, מען זאל יעדער האבן פרנסה בהרחבה, יעדער זאל זיך עלטערן אין פריידן, ביז מען וועט שוין הערן דעם קול פון שופר של משיח במהרה בימינו אמן.